פרשת יתרו, שבת קבלת התורה, עשרת הדיברות, לאמיר אנהייבן פונעם לעצטן דיברא, די לעצטע דיברא לא תחמוד, די ראשונים זענען שוין פול מיט דעם שאלה, ווי אזוי זאגסטו פאר הארץ לא תחמוד? ווי אזוי, ווען ביי מיר איז אלעס ליידיג, און ביי יענעם איז אלעס גוט, פארוואס זאל נישט לא תחמוד שורו וחמורו אלצדינג? פארוואס? דער מסביר ווייל די פשט איז די לא תחמוד דא שטעקט די יסוד האמונה אז וואס? אז נאר די אייבערשטער ווייסט וואס איז פאר מיר גוט און וואס איז נישט גוט פאר מיר נאר די אייבערשטער ווייסט און ממילא דער רבונו של עולם ווייסט אז דו וועסט האבן וואס דיר זעט אויס וואס יענער האט איז גוט פאר דיר ס'זעט דיר אויס אז וואס יענער האט א שאד איך האב עס נישט ס'איז גוט פאר מיר אבער דער רבונו של עולם ווייסט אז ס'איז פאר דיר נישט גוט, דאס איז די יסוד פון לא תחמוד, אז נאר דער אייבערשטער ווייסט וואס איז גוט, אזוי שטייט אין בני יששכר, ער זאגט אזוי, ער זאגט אין אגרא דכלה, ער שרייבט עס אין פרשת ויחי, ער זאגט די לשון, הנה ידוע, כל התורה כולה איז כלולה בעשרת הדיברות, ועשרת הדיברות איז כלולים בדיבור האחרון לא תחמוד.

וואס פון דיר דיר האט מען מונע געווען די טובה אבער דער חבר האט ולחשוב און טראכטן כי הוא יתברך הוא לבדו היודע הטוב והנאות לכל אדם ער ווייסט וואס איז גוט און וואס איז ראוי פאר יעדן מענטשן ממילא ולא יקנא את חברו וועט ער נישט מקנא זיין דעם חבר דאס איז די לא תחמוד און די לשון אין רא"ש אורחות חיים שרייבט אין רא"ש רצה באשר תרצה יוצרך. מען זאל עס וועלן וואס דער אייבערשטער וויל. ווייל נאר דער אייבערשטער ווייסט וואס איז גוט פאר דיר, ממילא איז נישטא וואס צו מקנא צו זיין, ווייל נאר דער אייבערשטער ווייסט וואס איז גוט. מען זאגט אזוי בדרך משל, ס'איז געווען עפעס א גרויסער גביר, גאר גאר א גרויסער גביר, וואס משום מה האט ער מחליט געווען און ארויסגעשיקט צוויי קינדער זיינע למרחק מרחקים אוועקגעשיקט דארטן צוויי קינדער און די צוויי קינדער האט ער דארטן ארויסגעשיקט אלע זאכן וואס זיי דארפן נושאים מטוב ארץ מצרים האט מען זיי דארטן אריינגעשיקט כסדר שוין ס'איז געווען עפעס אמאל וואס דער טאטע האט געשיקט דארטן א הויזן, איין הויזן, און אין דעם הויזן איז געלעגן א בריליאנט שאין דוגמתו בכל העולם כולו, א בריליאנט וואס איז ווערד כל הון וחללי דעלמא, עפעס א מורא'דיגע בריליאנט איז געלעגן אין די הויזן, און די צוויי ברודערס האבן זיך אנגעהויבן צו רייסן שטיקער פאר וועמען האט עס די טאטע געשיקט. פאר וועמען האט ער געשיקט דא די הויזן, מיט דער בריליאנט, די עיקר דער בריליאנט וואס ליגט דא, עס איז נישט נאר דער געדאנק, דער בריליאנט איז געווען הון כל חללי דעלמא, נאר דא איז אויך געלעגן דער מעסער, אז צו אים גייט אריבער די גאנצע עשירות. און זיי האבן זיך אנגעהויבן צו רייסן שטיקער דארט אין יענעם שטאט, און מענטשן האבן געפילט ווי מען רייסט זיך שטיקער, ס' איז געווארן שוין צוויי קבוצות, איין קבוצה מיט דעם ברודער, איין קבוצה מיט דעם ברודער, האבן זיך אנגעהויבן צו רייסן שטיקער. איז דארט עפעס א אלטיטשקער אריבער געגאנגען דארט געפרעגט וואס איז דא די קריגעריי, מען קריגט זיך דא אויף די הויזן, די בריליאנט דארטן איז דא, אבער... איך פארשטיי נישט וואס איז די קריגעריי, קען דאך פשוטע זאך, וואס? מעסטן אויף וועמען איז גוט די הויזן, איינער איז געווען א קליינער א מאגערער און דער צווייטער איז געווען א הויכער א דיקער, מען וועט זען פאר וועמען עס פאסט, מעסט, מען האט געזען דאס איז נאר פאר דעם קליינער דעם מאגערער, ס'קען בכלל נישט ארויף גיין אויף דעם גרעסערן. און ס'איז פונקט אויף דעם קליינעם, האט זיך אויפגעהערט די קריגעריי, וואס איז דא זיך צו קריגן, ווייסט מען קלאר פאר וועם עס איז. דו פארשטייסט, דא זאגט ער בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, דער רבונו של עולם האט געמאסטן אויף יעדן איינעם, דאס איז גוט פאר דיר און דאס איז נישט גוט פאר דיר, וואס קוקסטו אריין צו יענעם, צו יענעמ'ס, צו יענעמ'ס קעשענע? דאס איז פונקט געמאסטן אויף דיר. דער רבונו של עולם בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, ס'איז געמאסטן די אלע תנאי החיים, יעדער איינער מיט זיין פעקל זעקל.

אמאל די עולם געדענקט מסתמא די עלטערע עולם אמאל נישט געווען קיין נישט געגעבן קיין ניילאנען אויף די ספרים מ'פלעגט עס איינפאקן מיט פאפיר מיט פאפיר פלעגט האט ער געזאגט ער האט איינגעפאקט פארן סטייפלער האט ער געקויפט אסאך ספרים האט ער אים איינגעפאקט די מיט פאפיר די ספרים איינגעפאקט אזוי מיט פאפיר זאגט ער מיר אז איינער איז געגאנגען איינער דארטן איינער האט געוואלט העלפן דעם סטייפלער האט ער גענומען דעם פעקל ער האט געזאגט פארן סטייפלער איך וועל עס טראגן. האט דער סטייפלער אים געגעבן א געשריי, לאז עס אראפ! יעדער איינער האט זיך זיין פעקעלע! יעדער איינער האט זיך זיין פעקעלע! און מיין פעקעלע קען איך און דו קענסט דיין פעקעלע! יעדער איינער האט זיך זיין פעקעלע! לא תחמוד, קוק נישט אריין צו יענעם אין פעקעלע. ווי פלעגט ער זאגן, ר' יענקעלע גאלינסקי פלעגט זאגן, אויף ווי אזוי שטייט דא, לא תחמוד, בית רעך, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. פלעגט זאגן ר' יענקעלע דו דו דו גלוסט זיין דירה הא? האט אזא דירת פאר? דו גלוסט זיין קאדילאק? דעם טייערע מאשין? דו גלוסט דעם און. זאגט ער ס'גייט נישט אזוי וכל אשר לרעך. גיי נעם מיט אלץ צוזאמען. נעם מיט זיין זיין שלום בית פראבלעמען, נעם מיט זיין זיין קראנק פראבלעמען וואס ער האט בגוף ובנפש אין שטוב. נעם מיט אלעס, עס גייט נישט נאר נאר נאר דעם דירה ביסטו מקנא, דו ווייסט וואס טוט זיך ביי יענעם? מיר האט איינער דערציילט, עס איז געווען דא עפעס א בת עשירים, א בת עשירים, זי האט אויך געוואלט אויפשטעלן א שטוב פון תורה, זי איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט, האט מיט א תלמיד חכם, האבן מחליט געווען, זיי ווילן, האבן מקבל געווען, זיי ווילן נישט, לעבן מסתפק במועט, און זיי האבן טאקע קיין געלט נישט געהאט, ער איז געזעצן און געלערנט, שוין, ס'איז געבוירן געווארן די ערשטע קינד, גייט זי אריין אין די געשעפטן וואס מען קויפט פאר די בעיביס, דארט איז דא א געשעפט, מען פארקויפט דארטן וועגעלעך, מען פארקויפט בעטעלעך, לולין. זי גייט אריין קויפן. זי איז געווען געוואוינט אלס מיידל אז מען גייט צו צו די שענסטע טייערסטע וועגעלע. אבער זי ווייסט דאך היינט נישטא קיין געלט היינט האט מען זיך מקבל געווען חיי תורה. איז זי צוגעגאנגען קויפן, זי איז בכלל נישט ארויפגעגאנגען צו די טייערסטע. אבער זי האט מחליט געווען דאך א וועגעלע, דאס איז א זאך וואס מען גייט ארויס מיט דעם אין די גאס. קען זי נישט גיין קויפן א גאר פשוט'ע וועגעלע. האט זי מחליט געווען אפשר איין טרעפל. איין טרעפל בעסער פון די פשוטע. זאל נישט הייסן ממש, קען דאך נישט גיין ממש זי גייט דאך ארויסנעמען אין די גאס לעיני כל הקהל. שוין. איין טרעפל פשוט אבער ס'איז דאך נישטא קיין געלט. דא מאכט מען צוזאמען מיטן מאן דארטן אין געשעפט. שוין. מ'וועט חוסך זיין מ'וועט אנהייבן צו שפארן פון דעם. מ'וועט נישט קויפן דאס. מ'וועט נישט קויפן דאס ממילא וועט זיין געלט אויף די וועגעלע. שוין. און זי זעט אזוי בתוך הדברים, זי שפארט אז זי גייט דאס נישט קויפן וועגן די וועגעלע פון איין טרעפל העכער, זי זעט קומט אריין א מאמע מיט א טאכטער א יולדות, און זיי הייבן אן דארטן גלייך צו די טייערסטע וועגעלע, זי קוקט נישט בכלל קיין בליק אויף די אויף די פשוטע נאר צו די טייערסטע, זי זאגט א באלאן פון קנאה, זי עס האט אנגעהויבן צו פלאצן די קנאה, די באלאן פון קנאה אוי, שפעטער זעט זי, זי נעמט די טייערסטע וועגעלע, ווי בין איך שוין. זעהט ווי די מאמע מיט די קינד די טאכטער יולדות גייען אריין קויפן א בעט, אוי וואס איז דאס א בעט, אוי וואס איז דאס א בעט א פאר, זי האט געמיינט דא אז זי גייט אראפ פון זינען, פון איר קוק וואס איך קויף דא און שוין, אבער זי זעהט יענע ממש די טייערסטע, זי האט געמיינט זי גייט אראפ פון זינען, ביז זי הערט עפעס ווי די מאמע זאגט פאר די טאכטער אז מען דארף דא באמעסטן. צו די בעט גייט אריין אין אין די צימער אין צימער אונזערע ווייל די בעט דארף דאך אריינגיין מיט א באלאן חמצן מיט א באלאן חמצן האט די האט זי גלייך פארשטאנען אז די בעיבי וואס איז געבוירן געווארן איז נישט קיין געזונט קינד דארף אריינגיין מיט א באלאן חמצן די בעיבי איז נישט נישט געזונט קינד אוי האט זי גלייך, האט זיך גלייך די באלאן פון קנאה האט געפלאצט, געפלאצט, און זי האט געזאגט א כפרה די וועגעלע, די עיקר ברוך השם כ'האב א געזונט קינד, א געזונט לעבעדיג קינד, איר פארשטייט די תורה זאגט לא תחמוד וכל אשר לרעך, ס'גייט נישט, ס'גייט נישט נאר, פונקט דאס ביסטו מקנא, דו ווייסט וואס נאך דרייט זיך דארט אין שטוב, נו וואס דען. די איד איז זיך מחזק מיט אמונת איתן אין יעדע זאך, יעדע זאך נאר מיט אמונה, נאר מיט אמונה. ווי האט ער געזאגט רב וואזנער, אז מען האט געליינט ביי די שירה יענע וואך האט מען געליינט ותען להם מרים שירו לשם, פרעגט ער רב וואזנער, וואס טייטש ותען להם מרים, איינער האט איר עפעס געפרעגט? וואס איז ותען? זי האט געענטפערט, איינער האט איר געפרעגט עפעס? זאגט ער, יא, יא. מ'האט איר געהאלטן אין איין פרעגן מרים, די אלע נשים צדקניות, מ'פרעגט, ווי איז די אלע, מ'שרייט צום אייבערשטן, ווי איז דאס אלץ? ווי איז די אלע קולות, וואס טוט זיך דא, מען האט געדאוונט, ווי, וואס טוט זיך דא? מיין פיין, און די מצרים גייען נאך ארויף און אונז אראפ, ווי איז די אלע קולות? געווען איינמאל קריעת ים סוף ביזת הים מיט אלע אויף די ותען להם מרים האט געזאגט דאס איז די תשובה פארשטייסט קען זעהן ס'גייט ארויף און און זיי גייט אזוי גוט און מיר גייט אזוי אין דר' ערד און איך בין ערליך און די מצרי איז א גוי אזוי ביי אונזערע שפראך ותען להם מרים ס'קומט איינמאל וואס ס'איז דא א תשובה אויף די אלע מה נשתנה'ס אזוי ווי טייטש די ברכת אברהם די וואכעדיגע סדרה אז עס שטייט נאך די עשרת הדיברות שטייט וכל העם רואים את הקולות! פרעגן דאך אלע וואס טייטש רואים את הקולות? קולות זעהט מען? וואס הייסט רואים את הקולות? זאגט ער רואים את הקולות! ס'קומט די צייט משה די עולם געקומען צו משה רבינו און געפרעגט ווי איז אונזערע קולות? אונז האמיר געדאווענט! ווי אונזערע קולות? ויזעקו ותעל שועתם! ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו! ווי גייט אונזערע קולות? ווי גייט עס? ס'איז נאך געווארן נאך ערגער! נאך ערגער! וואס טוט זיך דא? איינמאל מ'איז אנגעקומען צום העכסטן דרגה פון מתן תורה, דער רבונו של עולם וכל העם רואים את הקולות, און מ'האט געזען אז ס'איז נישטא קיין קול וואס איז נישט בוקע רקיעים, יעדע געשריי פון א אידיש קינד איז בוקע אויבן, אומלנד איז בוקע, אומלנד איז בוקע, אין דעם דארף מען אויך די חיזוק און די כח און די אמונה און די כח התפילה אז אז ס'גייט נישט צוריק ליידיג ווי די אמרי אמת טייטש די וואכעדיגע סדרה, רשי זאגט לא יהיה לך אלהים אחרים, וואס זאגט רשי הקדוש? רש"י זאגט, פארוואס הייסט דאס אחרים? די געטשקעס. ווייל אחרים, זאגט רש"י, הם אחרים לעובדיהם. צועקים אליהם ואינן עונים אותם. ודומה הוא כאילו אחר שאינו מכירו מעולם, זיי שרייען צו זיי ער ענטפערט נישט. זאגט דער אמרי אמת, אז א איד איז מחויב צו גלייבן. אז להבדיל ביי מיליאן הבדלות, ווען איך שריי צום אייבערשטן איז אלוקים אמת, ער הערט מיר און ער ענטפערט מיר. ער הערט מיין געשריי. ער הערט מיין געשריי און ער ענטפערט מיר. אלוקים אמת, ער הערט מיר נישט, די געשריי און ער ענטפערט מיר. חלילה וחס אז דו מיינסט ער הערט דיר נישט, ביסט א עובר אויף לא יהיה לך אלהים אחרים, אז חלילה דעם אייבערשטן פאר פאר צועקים אליהם ואינן עונים אותם און להבדיל מן מיליון הבדלות אלוקים אמת איך שריי אים ענטפערט ער מיר. נישט נאר א געשריי מיט די מויל אפי' א געשריי מיטן הארץ, דער אור לשמים זאגט יענע וואך, שטייט ויאמר ה' אל משה מה תצעק, אלי. פרעגט די אור לשמים שטייט נישט אין ערגעץ אז משה רבינו האט געשריגן? די עולם, כלל ישראל האט געשריגן ויצעקו בני ישראל, משה רבינו האט נישט געשריגן, וואס די אייבערשטער האט געזאגט מה תצעק אלי, זאגט ער אוי דא געווען א צעקה אין הארץ, ס'איז געווען א געשריי אין הארץ איז געווען א געשריי, און דאס האט בוקע געווען ביז אלי, מה תצעק אלי, א געשריי פון א אידן אויף דאס די אייבערשטער, מה תצעק אלי. זיי זאגן דער בית אברהם איז געווען דא אין ארץ ישראל, האט ער געוואלט אזוי אריינברענגען אז די עולם זאל שרייען, נישט דאווענען שרייען ביים דאווענען, האט מען אים געזאגט פארן בית אברהם א ר' מאטעס, וואס איז געווען ר' מאטעס איז געווען פון די גרויסע לייבן אין סלאנים, מען האט אים געזאגט ר' מאטעס שרייט נישט, א ר' מאטעס שרייט נישט. זאגט אוי שרייט ער! אוי שרייט ער! די הארץ שרייט, צעק לבם אל השם! על כל פנים, ס'גייט מיט א געשריי מיט א אמת'קייט מיט א מיט א אמונה טאקע אין די דאווענען, ווי האט די קאצקער רבי געזאגט לא יהיה בך אל זר, אז זאל נישט זיין דער באשעפער ביי דיר ווי א זר, דער באשעפער, דער הייליגער באשעפער זאל נישט זיין ביי דיר ווי א זר, זאלסט וויסן דו שרייסט צו אים, ער הערט דיר, ער הערט דיין געשריי, אפילו די הארץ געשריי, כי מי גוי גדול אשר לו אלקים אליו, כהשם אלוקינו בכל קראנו אליו, זאל נישט זיין ביי דיר פרעמד. די גלייבן איז דא א בריוו אין אגרות סופרים פון רב עקיבא אייגער באקאנטע בריוו מ'האט אים געבעטן מתפלל זיין אויף עפעס א חולנית וויאזוי הייסט זי? מ'האט מזכיר געווען חולנית שרה בת רבקה האט רב עקיבא אייגער צוריק געשיקט דעם בריוו התפללתי על שרה בת רבקה ולא נעניתי שמא יש טעות בשם. קען זיין אז ס'דא א טעות אין דעם נאמען. און אזוי איז טאקע געווען. אבער וואס איז געווען די, מ'האט געזען די אמת איז געווען דאס נאמען איז געווען רבקה בת שרה, נישט שרה בת רבקה. במה דברים אמורים, דער רב עקיבא אייגער האט געפילט לא נעניתי. אבער די געדאנק איז נישטא קיין אזא זאך, א געשריי הערט מען. א געשריי. דא די צווייטע בריוו פונעם חזון איש, אין קובץ איגרות, שרייבט ער, ועל כולם. און די אלע עניינים זאגט ער איז א קנינים. שאם לא יעשו קנין לא יקנו, וואס איז טייטש זאגט ער, העיקר, להתרגל, ס'איז א קנין, להתרגל, שאין צריך שליח, וועסט דאווענען אויף מיר גוט, ניין ניין ניין, העיקר להתרגל שאין צריך שליח, דארפסט קיינעם נישט, וכל בר נש בכוחו למצוא טוב על ידי תפילה, יעדע מענטש כל בר נש בכוחו למצוא טוב על ידי תפילה והשם מתאוה כביכול לתפילתן של צדיקים. התפילה איז ער מסיים דער חזון איש, היא מטה עוז ביד כל אדם, יעדע איד האט דעם כח התפילה איז א מטה עוז, וכל שישים אדם מבטחו בו יתברך כן יעלה וכן יצליח. פארשטייט דאס איז א חלק פון די אמונה, אז וואס, וויסן אז דער אייבערשטער הערט מיר, און יעדן דאס איינער איז אריינגעגאנגען צום שר שלום, און האט אים געזאגט ער דארף חיזוק אין אמונה, האט דער שר שלום געזאגט חיזוק אויף אמונה דארף מען נישט, מען דארף נישט קיין חיזוק אין אמונה, מען דארף נישט קיין חיזוק, גיי דאווען, יעדער מענטש וואס ס'קוועטשט אים שטארק באמת, און ער וועט דאווענען מעמקי הלב, און ער וועט זעהן ער ווערט געהאלפן, וועסטו שוין זעהן ס'איז דא א אייבערשטער אויף די וועלט, מען דארף נישט קיין חיזוק. הקפונה. אבער, רבותי, ווען מ'שמועסט מען טאקע די אמונה. און דערציילט נאך די פינסקער רבי זכרונו לברכה, ברענגט עס אז ס'איז געווען די דאקטאר גארדיע, הרב הקדוש רבי אהרן גארדיע, ער איז געווען, ער איז געווען א בעל תשובה פון וועמען? פון דעם גרויסן מגיד פון מעזריטש. ער איז געווען א דאקטאר. די מעשה איז געווען אז ער האט אמאל די מגיד האט געדארפט אמאל א דאקטער אויף די פיס, איז ער געקומען אויסהיילן די פיס, האט ער געזאגט פארן מגיד איך וועל דיר אויסהיילן די גוף, הייל מיר אויס די נשמה. דעמאלטס האט דער מגיד אים אפירגענומען און געמאכט פון אים א רב הקדוש רבי אהרן גארדיע, ער איז געווען א דאקטער. ער איז געווען א דאקטער. איז געווען אמאל עפעס א שבת אינדערפרי, זאגט דער דאקטער גארדיע פארן מגיד, דער גרויסער מגיד אין מעזריטש, אויף איינער פון די אינגעלייט דארט אין בית מדרש, אז ס'איז ביי אים מקונן אינעווענדיג א שווערע מחלה, ער האט נאך אפאר שעה זיך צו דרייען אויפן עולם הזה. ער זעהט עס אלס דאקטאר. ער האט עס פארשטאנען אלס דאקטאר אז ס'דרייט זיך ביי אים אינעווענדיג א שווערע מחלה. ער האט נאך אפאר, ער האט פארשטאנען פון אינדרויסן האט עס זי. האט ער געזאגט נאך אפאר שעה צו לעבן אינעם עולם הזה. פארנאכט צו דער אוונט, די אינגערמאן קומט אריין און שפאצירט, ווייזט דער מגיד פארן דאקטאר, גיב א קוק, ער דרייט זיך ארום און שפאצירט געזונטערהייט. האט דער דאקטער גארדיע אים געזאגט, ווייזט אויס אז ער האט געגעסן עפעס גאר גאר א שארפע זאך, און ער האט עס געגעסן במידה גדושה מאוד, ווייזט אויס אסאך, און די חריפות פון די זאך, דאס האט פארברענט די מחלה ווייזט אויס. מען איז געגאנגען, מען האט אים געפרעגט דעם אינגערמאן, האט דער אינגערמאן געזאגט יא. ער איז געווען א עני ואביון, ער האט נישט געהאט נעבעך אויף שבת גארנישט, שבת בייטאג האט ער געזוכט עפעס צו עסן, ער האט גארנישט געטראפן נאר עפעס גאר גאר א שארפע מאכל, און ער האט געגעסן פון דעם נישט קיין כזית, נאר האט געגעסן א שיעור סעודה, און למעשה איז דאס געווען וואס האט פארברענט טאקע די מחלה. זאגט ער אזוי, די אינגערמאן האט זיך געקענט מתאונן זיין, אוי מה נשתנה, אלע האבן צו עסן טשולנט מיט קוגל, מיט גאלע אויכעט, פצא, מיט אלע, מיט אלע גוטע זאכן, גיב א קוק איך דארף נעבעך עסן אזא שיעור, אז נישט קיין כזית מרור נאר א גאנצע סעודה מרור, אבער וואס איז די אמת געווען? אז ממש האט דער רבוש"ע מיט אים געוואלט ראטעווען, אים געוואלט ראטעווען, אונז פארשטיי מיר נישט גארנישט, אונז פארשטיי מיר נישט גארנישט, אונז זעמער נאר, ס'איז געווען עפעס, געווען א אינגערמאן אין מאנסי. ס'האט געווארט אסאך יארן אויף קינדער. געווארט און געווארט אויף קינדער. ביז נעבעך ס'איז געבוירן געווארן א קינד. די קינד נעבעך איז נישט געזונט געווען. נישט געזונט. און בקיצור די קינד איז אוועק. קינד איז אוועק. די קינד איז אוועק. איז געווען אזא צער גדול ונורא. ביז ס'איז געבוירן געווארן. שפעטער אוועק. און דער דאקטאר, עפעס א שייגעץ דארטן, דער דאקטאר, פרעגט ער דעם, די טאטע מאמע דארטן, נו, וואס האט עטס יעצט צו זאגן אויפן רבונו של עולם? וואס האט עטס יעצט צו זאגן אויפן רבונו של עולם? האט די מאמע אים געזאגט, הער זיך איין, ווען ער וואלט געארבעט ביי מיר, וואלט איך געדארפט יעצט געבן פאר אים עפעס א ציון, עפעס א ציון, אבער די אמת איז דאך פארקערט, אז אונז ארבעטן מיר ביי אים, און במילא אינטערעסאנט וואסערע ציון ער גיבט אויף מיר יעצט. דו פרעגסט מיר וואס איך זאג אויף אים? וואס האב איך צו זאגן אויף אים? ער ארבעט עפעס ביי מיר? ווען ער ארבעט ביי מיר, וואלט איך געדארפט אים יעצט געבן א ציון. אבער, אבער, אבער ער ארבעט דאך נישט ביי מיר, איך ארבעט דאך ביי אים. און במילא איז אינטערעסאנט וואס א ציון ער גיבט אויף מיר יעצט. למעשה, אז באותו יום, אין די קומענדיגע יאר, האט ער געהאט א געזונט לעבעדיג קינד. על כל פנים, איר פארשטייט, אזוי ארום און ארום, ארום און ארום, אז ס'דא אמאל דער מענטש דארף זיך מחזק זיין מיט אמונה, ער קריגט דעמאלטס א ציון, אוי קריגט ער דעמאלטס א ציון, אוי. ווי זאגט דער זרע קודש, ער זאגט אונז וואס מ'האט געליינט יענע וואך עזי וזמרת י-ה, ויהי לי לישועה, וואס זאגט די גמרא, אין ויהי אלא לשון צער. יעדע וויי היי לי לישועה דאס געזען דאס איז געווען די ישועה דאס איז געווען א ישועה וואס האט אויסגעזען וויי היי דאס לי לישועה דאס איז געווען די ישועה דו פארשטייסט נישט ער האט געזעצן געגעסן אזא שארפע מאכל דאס האט אים געראטעוועט דו פארשטייסט נישט וואס דא טוט זיך אונז קען מען נישט פארשטיין וואס דא טוט זיך נאר וואס דען? ס'איז דא א ווארט אין דעם דברי שמואל, נעכטן געווען זיין יארצייט, דעם דברי שמואל'ס יארצייט, איז דא א ווארט אז מען זאגט ביי כל מקדש זאגט מען משוך חסדך ליודעיך קל קנוא ונוקם, פרעגן דאך אלע די קשיא, באקאנטע קשיא, משוך חסדך קל קנוא ונוקם? קנוא ונוקם ביזטו משוך חסדך? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט דער דברי שמואל, ער זאגט אזוי איז געווען א מלך וואס ער פלעגט זיך פארשטעלן פאר א פשוט'ע מענטש, פארוואס? ער האט געוואלט זען צו מען דינט אים ווי ס'דארף צו זיין. דער מלך האט זיך פארשטעלט פאר א פשוט'ע מענטש, ער פלעגט זיך אריינזעצן צווישן דעם עולם, ער האט געוואלט זען צו מען דינט אים, צו מען ארבעט ווי ס'דארף צו זיין. זאגט ער, פאר וועמען האט דאס געהאלפן? דאס האט געהאלפן נאר פאר חברה וואס האבן אים נישט דערקענט, אבער חברה וואס האבן אים געקענט, ער איז פארשטעלט, פאר זיי האט ער זיך נישט וואס צו פארשטעלן, מען קען דיר, וואס האסטו, ער האט נישט וואס צו מנסה זיין, ער האט דאך געוואלט מנסה זיין, ער האט געוואלט בודק זיין צו צו מען דינט אים ווי ס'דארף צו זיין, אז די חברה וואס קענען דיר, וואס האסטו צו בודק זיין. טייטשט ער משוך חסדך ליודעיך, אונז קען מיר אז דאס איז נאר א פארשטעלעכץ די קנוא ונוקם. אונז קען מיר דאך די זאך און ממילא האסטו זיך נישט וואס צו פארשטעלן גיב אונז גלייך חסד ליודעיך אונז קען מיר דיך און אונז ווייס מיר אז קל קנא ונוקם איז נאר א פארשטעלעכץ און במילא משוך חסדך אונז צו גיבן גלייך די חסד טייטש די דברי שמואל אזוי איז ווען א איד איז זיך מחזק מיט אמונה און בטחון ווי ס'דארף צו זיין מיט אמונת איתן אין יעדן מצב. משוך חסדך ליודעיך, משוך חסדך ליודעיך, ס'דא אזא לשון אין שבט מוסר, ער זאגט אין פרק י"ד, הערט א לשון וואס איז כדאי זאל אביסל אריינגיין אין קאפ, אל יהא אדם מיצר, זאל אים קיינמאל נישט זיין ענג מה ילד יום, וואס ס'וועט זיין. פארוואס? אלא לעולם יהיה פניו שוחקות, זאל האבן א פרייליכע פנים און מבדח, די פנים זאל זיין פרייליך. וזה מורה דאס באווייזט על הבטחתו בקדוש ברוך הוא אז ער איז פארזיכערט אינעם אייבערשטן. כי הבוטח, יעצט הער דעם לשון וואס ער זאגט, כי הבוטח ביוצרו, זאגט די שבט מוסר, כי הבוטח ביוצרו, אף אם יבוא רע, אפילו ס'וועט קומען עפעס א שלעכטע זאך, ה' יתברך יתקנו, די אייבישטער וועט עס גלייך מתקן זיין אויף טוב. כי הבוטח ביוצרו, אף אם יבוא רע, אפילו ס'וועט קומען עפעס א שלעכטע זאך, הוא יתברך יתקנו, די אייבישטער וועט עס גלייך מתקן זיין אויף טוב, פארוואס? ווייל ער איז בוטח אין דעם אייבישטן. מיט דעם איז מסביר די שבט מוסר, די באקאנטע גמרא אין תענית, וואו די גמרא דערציילט אז ס'איז געווען דארט אליהו הנביא האט געזאגט אויף צוויי מענטשן זענען בני עולם הבא, האט ער געזאגט פאר ר' ברוקא חוזאה פארוואס זענען צוויי בני עולם הבא? ווייל אינשי בדוחי אנן מבדחינן, ווייל בדחנים וועגן דעם, וועגן דעם האבן זיי בני עולם הבא, זאגט די שבט מוסר דו ווייסט זייערס בדחנים, אז שטענדיג איז געווען א פרייליכע פנים, איי מ'איז אריבער געשעמט שב וואס ס'וועט זיין מארגן וואס ס'וועט זיין איבערמארגן, מ'דאגה'ט נישט, מ'איז בוטח אינעם אייבערשטן. רבותי, און זיי האבן עס אריינגעברענגט צו דעם עולם, מ'זאל האבן א פרייליכן פנים, קיינמאל האט מען נישט גע'דאגה'ט. פארוואס? ווייל מען איז בוטח אינעם אייבערשטן. די זענען בני עולם הבא, מען האט אריינגעברענגט די אמונה בטחון. פארשטייט די לשון וואס ער זאגט, כי הבוטח ביוצרו, אף אם יבוא רע, אפילו עס קומט אויף אים שלעכט, הוא יתברך יתקנו, דער אייבערשטער וועט עס גלייך מתקן זיין. אה! ממילא זאגט ער גלייך דער שבט מוסר, וטוב לב משתה תמיד, שטענדיג וטוב לב משתה תמיד. מיילע טייטש די כסף סופר די וואך די כסדר א דאס איז די טייטש שטייט אין די וואך די כסדר משו געליינט ביי יומער ישראל ברוך השם אשר איצל אסכם מיד מצרים מיד פאר די גמור זוכט מסנדר צד גדלת תנא משום רבי פפייס, גנאי למשה ושישים ריבוא, שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. פרעגט די כתב סופר, וואס איז די פשט אין די גמרא? משה רבינו האט נישט געזאגט קיין ברוך? יענע וואך האט משה רבינו געזאגט שירה. משה ובני ישראל האבן געזאגט שירה. וואס דער טייטש גנאי למשה ושישים ריבוא שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך השם זיי האבן דאך געזאגט שירה אויפן ים זאגט די כתב סופר אז דער טייטש איז אזוי ויחד יתרו די וואך זאגט רשי א מדרש אגדה שנעשה בשרו חידודין חידודין עס האט אים געשטאכן מיצר על איבוד מצרים עס איז אים געווען שטארק האט אים געשטאכן אויף איבוד מצרים אבער ער שטענדיג, אבער ער איז געווען מיט דעם אלעם, ער איז געווען שמח בישועת השם, ער האט געזאגט ברוך השם אשר הציל אתכם, זאגט ער, ער האט געדאנקט אויף א שלעכטס, משה רבינו האט געזאגט שירה, זאגט דער כתב סופר, על הטובה נישט על הרעה, ווער האט השגות אין משה רבינו, אבער איך וועל פארליינען די לשון פון כתב סופר, ער זאגט אזוי, הגם שכאב ליבו על מצרים, וועמען האט וויי געטוהן? פאר יתרו אבל הבין ער האט פארשטאנען כי השם לא יעשה עוולה במשפט וכל דעביד לטב עביד ולכן שמח ברעה זו למצרים ושיבח השם עליו דער רבונו של עולם האט משבח געווען אויף דעם ושיבח השם עליו ער האט משבח געווען דעם אייבערשטן ברוך השם והיא המידה אשר הורו לנו חכמינו ז"ל כשם שמברך על הטובה כן מברך על הרעה ואמרו לקבולינהו בשמחה וכן עשה יתרו אחר שסיפר לו משה, ויחד יתרו שנעשה בשרו חידודים חידודים, אבער מכל מקום התחזק ואמר ברוך השם אשר הציל אתכם, ער זאגט ס'איז זיכער דא באהאלטן א טובה. זיכער. און וואס זאגט ער ולא מצינו כזה בישראל עד עתה שנתנו שבח והודיה על הרעה, דאס האט מען נישט געטראפן ביי אידישע קינדער. מ'האט זיך מ'זאגט שירה אבער מ'האט נישט געטראפן צו זאגן שבח והודיה על הרעה. אלא על הטובה שהשיב להם השם ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף, אבל על השעבוד במצרים ועל השאר הצרות לא בירכו. והן הן דברי חזל גנאי היה לישראל שלא אמרו ברוך היינו באופן שאמר יתרו האבן זיי נישט געזאגט אז ס'איז נישט געווען קיין ברוך על הרעה והוא נכון אזוי מסיים כתב סופר ווען נאך אפילו מיט קיינמאל האט נישט קיין השגות אין משה רבינו און קיינער נישט קיין השגות אין משה רבינו בני ישראל אבער א לשון רבינו יונה רבינו יונה שרייבט אין שערי תשובה שער ד' אות יוד בית פארליינען א לשון פון א ראשון ס'דאך פייער א לשון פון א ראשון ער זאגט ואם תמצא את החוטא תלאה, ס'קומט חלילה וחס אויף א חוטא תלאה הייסט א עונש, די אייבישטער זאל אפהיטן ותקרה עליו צרה, ס'פאסירט א צרה, ויצדיק עליו את הדין, ויקבל את המוסר באהבה, ער איז מקבל באהבה און מצדיק דעם דין, יהיה זה לו למגן מן היסורים הרבים הראויים לבוא עליו, דאס איז די מגן זאל נישט קומען אויף אים קיין יסורים, דער וואס ער דאנקט דעם אייבישטן אויף די רעה, דאס איז די מגן זאל נישט קומען קיין די שיצער,

ווייל אודך על שאנפת בי וועגן דעם איז ישוב אפך ותנחמני וועגן דעם איז ישוב אפך און נעמט עס אוועק אלע יסורים נעמט עס אוועק אלע יסורים דער דאנקען אין יעדן מצב א מענטש גיט א דאנק נעמט עס אוועק אלע יסורים דער ערוך לנר

כאילו האסט געהאט עפעס א קשיא אויף דעם פסוק, און מיט די מעשה פון דעם קויץ האסטו שוין פשט אין דעם פסוק. וואס איז געווען די קשיא וואס האסטו מסביר געווען? הערט גוט, זאגט דער ערוך לנר א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט דער רבי יוסף איז שווער געווען, וואס הייסט אודך השם כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני. עס האט געדארפט שטיין איך וועל דיר דאנקען ווייל שב אפך ונחמתני. ווייל שב אפך ונחמתני, וואס הייסט ישוב אפך? אויב ישוב אפך ותנחמני טייטש עס אז ס'איז נאך נאך נישט שב אפך, ס'איז נאך שלעכט, איז אויף וואס איז דא צו דאנקען? אויף דעם ברענגט ר' יוסף די מעשה אז ישב קוץ איז קודם מחרף ומגדף, אבער שפעטער טבעה ספינתו איז ער געווען מודה ומשבח. זאגט ער, דער נביא זאגט, איך וועל נישט זיין פונקט ווי דעם שוטה אז אין אנהייב מחרף ומגדף, איך וועל שוין אין אנהייב דאנקען, ווייל איך פארשטיי אז ס'גייט דא זיין ישוב אפך ותנחמני, איך פארשטיי אז דו וועסט באהאלטן פאר מיר א טובה. נאר ישוב אפך ותנחמני דער שוטה האט קודם געווען מחרף און מגדף און שפעטער ערשט ווען טבעה ספינתו בים האט ער אנגעהויבן צו דאנקען ווי האט יענער געזאגט דארף יענער דערטראנקען ווערן ווייל דו זאלסט וויסן צו דאנקען יענער ווערט נישט דערטראנקען זאגט ער איך העל שוין אין אנהייב דאנקען ווייל איך ווייס אז ישוב אפך ותנחמני האט דא באהאלטן פאר מיר א טובה טאַ, דאָס איז דער ערוך לנר. דער חפץ חיים טײַטשט עס די וואָך וישמע יתרו. ווי אַזוי שטייט וישמע יתרו? את כל, את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו. וואָס הייסט את כל אשר עשה? וואָס איז די כל? וואָס איז די כל אשר עשה? זאָגט דער חפץ חיים, אַ באַקאַנטער מאמר זיינער, איינער איז אַריינגעגאַנגען אמאָל אין בית מדרש, האָט געהערט, ער איז געווען אויף אַ, אויף אַ עם הארץ. אויף פאר צוויי סעקונדעס איז ער געווען אין בית מדרש. צוויי, און האט געהערט ווי מען זאגט שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים. האט אנגעהויבן צו שרייען פארוואס די רשעים היטן? פארוואס היטן די רשעים? די צווייטער איז אויך אן עם הארץ איז אריין געגאנגען אויף א אנדערע צוויי סעקונדעס. ער האט געהערט נאר אן שומר השם. ער האט נאר געהערט את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. ער פרעגט פארוואס די אוהבים ישמיד? פארוואס די אוהבים ישמיד? זאגט ר' איד מ'דארף הערן די גאנצע פסוק שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. טא וישמע יתרו, ער האט געקוקט את כל אשר עשה, דעם גאנצן בילד. ממילא איז א מענטש נישט מחרף און מגדף איז ער שוין אין אנהייב מודה און משבח. ער ווייסט ס'דארף דא קומען א גאנצע בילד את כל אשר עשה. ער איז שוין קומען את כל אשר עשה. ער די נישט זיין די לימוד פאר מענטשן די תורה איז נצחי זיי נישט קיין קצר רואי דו זעסט נאר דא און ווערסט צעווילדעוועט. און די הארץ הייבט דיר אן צו קלאפן ווייל דו קוקסט ביסט זיי נישט קיין קצר רואי קוק נישט אויף די מינוט נאר את כל אשר עשה קוק די גאנצע זאך יענער איז געווען א קצר רואי און קוקט נאר די מינוט וועגן דעם איז ער געווען מחרף און מגדף יש אלקים וישמע יתרו את כל אשר עשה וועסטו נישט זיין קיין מחרף און מגדף וועסטו וויסן שטענדיג צו דאנקען גלייבן אינעם אייבערשטן מען דערציילט נאך אז ר' משה קליערס איינער איז אריינגעקומען מיט א געוויין אוי א פעקל צרות וואס ער איז אריבער ער האט געוויינט און ווידער געוויינט.

איז די כלל, נאר ווי די שבט מוסר זאגט כי הבוטח ביוצרו, אף אם יבוא רע הוא יתברך יתקנו, דער אייבישטער אליין וועט עס מתקן זיין. און ממילא איז דאס רבותי אין אלע עניינים און אלע מובנים, דער חתן סופר שרייבט אין הקדמה, אויף די תשובות שרייבט ער דארט אין די פתיחה אזוי, אז די וואך שטייט ביי שני, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם. זאגט ער אלעס וועגן די דאגות מחר, א מענטש ווייסט נישט וואס איז דא מארגן, וועגן די דאגות מחר, יא, וועגן דאגות מחר, וועגן דעם הייבט מען זיך אן צו קריגן. זאגט ער ויהי ממחרת, נאר וועגן דעם ממחרת, וועגן דעם וישב משה לשפוט את העם, אויף דעם איז די אלע משפטים. זיין לשון, ער זאגט עס אזוי במליצה. אזוי שטייט דאך קל אמונה ואין עול יא? שרייבט ער דעם לשון אין אמונה אין אמונה ועושה עול וריב ומצה עולה על גדותיו. וועגן דעם ויהי ממחר אז ער האט נישט קיין אמונה דאגות די דאגות מחר וועגן דעם וישב משה לשפוט את העם וועגן דעם איז די אלע משפט. אבער דאס די נישט דאגה דאגות מחר דאס איז נאר בגשמיות. אבער ביי רוחניות זאגט ער, דארף מען דאך פארקערט, וואס זאגט די גמרא דארטן? די גמרא זאגט אין שבת קנ"ג רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר וכי אדם יודע איזה יום ימות? אמר להן וכל שכן ישוב היום, ווייל שמא ימות למחר, נמצא כל ימיו בתשובה, ממילא זאגט ער אז ביי רוחניות איז דארף יא זיין דאגות מחר, אויף דעם שטייט אין המשך פון פרשה וקדשתם היום ומחר. ברוחניות וקדשתם היום, וואס טייטש קען זיין? קען זיין אז דער היום איז א טאג פאר דריי פינטעלעך. איז ממילא וקדשתם היום עמך. אה? ווייסט, דער בית אברהם האט געזאגט פאר איינעם, רבי מארגן וועל איך זיך נעמען בקדושה וטהרה. זאגט ער אין תורה שטייט פארקערט, היינט לאז איך אזוי. היינט לאז איך, מארגן וועל איך זיך נעמען בקדושה וטהרה. מארגן וועל איך נעמען שאווערן. זאגט ער אין פסוק שטייט פארקערט, וקדשתם היום ומחר, מארגן וועט מען זען. פארשטייט? היינט נעמט מען זיך. על כל פנים, איז ווי מען שמועסט נאר, אז ביי ויהי ממחרת ביי גשמיות איז נעבעך נעבעך די דאגות מחר, נעבעך ברענגט וישב משה לשפוט את העם, ווייל ס'איז נעבעך ווי ער זאגט אין אמונה ועושה עול, ווייל א מענטש מיט אמונה האט נישט וואס צו דאגה'ען דעם דאגות מחר, ווי מ'האט געשמועסט אין שבט מוסר הבוטח ביוצרו האט האט נישט אל יגע האדם עצמו מה ילד יום זאגט ער לעולם יהיה פניו שוחקות ומבודח וזה מורה על הבטחתו בקדוש ברוך הוא ער פארזיכערט אין אייבערשטן כי הבוטח ביוצרו אף אם יבוא רע הוא יתברך יתקנו אבער ווען ס'קומט צו רוחניות דא דארף מען יא דאגה'ן אויפן מארגן דא דארף מען זיך נעמען אין די הענט ווי ווייט דער בן יהוידע דער בן איש חי זאגט אז ווי שטייט כי השם אלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת וועט ער שטענדיג אויף הימלישע זאכן זאלסטו זען ממעל ס'איז דא העכער מיר ממילא וועסטו שטענדיג וועלן שטייגן אבער ביי די ערדישע זאכן ביי גשמיות איז אפילו האסט נישט קיין דירה וואס איז ממש פון זיבן צימערן אבער דעמאלטס נישט צו קוקן ועל הארץ מתחת אז ס'איז דא אונטער מיר ס'איז דא וואס האבן ווייניגער פון מיר. ממילא וועסטו זיך בארואיגן. נאכאמאל. בשמים ממעל, ביי הימעלישע זאכן זאלסטו שטענדיג זען ס'איז דא העכער מיר, ממילא וועסטו שטענדיג וועלן שטייגן. ועל הארץ אין די ערדישע זאכן זאלסטו שטענדיג קוקן מתחת ס'איז דא אונטער מיר, ממילא וועסטו זיך בארואיגן, עס וועט שוין נישט זיין אזוי, עס וועט שוין נישט זיין אזוי, ממילא טייטשט ער מיט דעם, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. ווי די גמרא זאגט רוצה שיחכים ידרים, רוצה שיעשיר, יצפין. איז ידוע אז דרום איז רעכטס, ווען מען שטייט מיט פנים אויף מזרח איז דרום רעכטס און צפון לינקס. לב חכם לימינו. וואס איז די אותיות צו רעכט פון לב? די רעכטע פון לב, א אות פאר לב, פאר למד, איז כ', א אות פאר בית, א', אך, מיעוטים. ביי חכמה איז עס צו ווילן אך, איך בין נאך ווייניג, איך קען נאך ארויפגיין. אבער ביי ביי גשמיות לשמאלו וואס איז די אותיות נאך לינקע זייט פון לב? נאך ל' איז מ', נאך ב' איז ג', גם איך בין זייער אסאך וועסטו וויסן ביי גשמיות, גם איך בין אסאך. רוצה להחכים, ביי חכמה ידרים, צו קוקן אויף די רעכטע זייט פון לב. רוצה להעשיר, ביי געלט, יצפין, קוק אויף די לינקע זייט פון לב. וועסטו זען גם ביי עשיר, להעשיר, אפילו האסט נישט קיין מיליארד, קוק אויף די לינקע זייט. וואס הייסט אויף די לינקע זייט? פון לב גם כ'האב אסאך אבער רוצה להחכים ידרים רעכטס על כל פנים מען זאגט נאך פון רבי ר' יצחק'ל ווארקער אז דער רבוש"ע האט מפייס געווען די לבנה וואס האט ער מפייס געווען די לבנה אויף וואס? ער האט געגעבן שטערן די כוכבים וואס איז דאס מפייס געווען די לבנה? וואס איז אז זי האט שטערן? ס'האט עפעס מרבה געווען די אור פון די לבנה? דער רבי רבי יצחק'ל ווארקער, אז דער פיוס איז געווען, ס'איז דא קליינער פון דיר, בארואיג זיך. ס'איז דא א קליינער אור, כוכבים האבן א קליינער אור, בארואיג זיך. עס בארואיגט, אסאך מאל א מענטש קוקט נישט דארטן, אבער יענער האט, דו ביסט אים מקנא, קוק ווער עס האט ווייניגער, דו האסט, ווען דו ביסט מקנא יענער האט אכט צימערן, און דו האסט נאר זיבן, אבער גיב א קוק ס'איז דא מענטשן וואס האבן נאר דריי צימערן, קוק אזוי, רוצה להעשיר יצפין, וועסט זיין דער אמת'ער עושר השמח בחלקו? וויאזוי מען זאגט דארטן, מען איז מסביר דארטן ביי די מעשה ביי רבי עקיבא, רבי עקיבא האט חתונה געהאט מיט רחל די טאכטער פון כלבא שבוע, כלבא שבוע האט איר האט זיי ארויסגעווארפן פון שטוב, און זיי האבן געוואוינט נעבעך אין א קליינע צריף די גמרא אין נדרים, די גמרא דערציילט דארטן אז אז נעבעך איז נישט געווען קיין עסן, נאר וואס איז געווען אביסל תבן צו שלאפן, תבן וקש, און איינער האט אריין, אליהו הנביא האט זיך פארשטעלט פאר א מענטש האט אים אריינגעקלאפט אין טיר, פארוואס אז זיין רעבעצן האט געבוירן א קינד, און. זי דארף אביסל תבן, האט רבי עקיבא געזאגט פאר די רעבעצן גיב א קוק ס'דא וואס זיי האבן אפילו קיין תבן נישט. גיב א קוק ס'דא וואס זיי האבן אפילו קיין תבן נישט. איינער האט מיר געזאגט די וואך דא ביים שיעור, זונטאג, זאגט מיר דא איינער ביים שיעור, הרב פארסטער, ממה נפשך, אויב קומט אלי' הנביא קען ער אים שוין נישט געבן, געב אים שוין, וואס היינט זאגט ער ער בעט עס דעם תבן. זאגט ער ווען איך געב אים, זאגט ער, זאגט זייער זיס, האט ער געזאגט ווען איך געב אים, וואלט איך אים מטיב געווען נאר אויף יעצט, אויף א טאג צוויי וואלט עס געווען, דריי טעג, אויף א חודש, אבער איך האב אים געגעבן אזא הרגשה, דאס איז גוט אויף א גאנצן לעבן, אז ס'איז דא איינער וואס האט ווייניגער פון דיר, א גוטע הרגשה, א גוטע הרגשה האט ער אים געוואלט געבן, יא, על כל פנים, אבער די געדאנק איז, פארשטייסט, דו האסט, ער האט געוואלט באווייזן פאר רבי עקיבא אז וואס? אז וואס? אז ס'איז דא איינער וואס האט אפילו נישט קיין תבן? ווייסט איינער האט געוויינט נעבעך אין שטוב איך האב נישט קיין שיך, איך צעריסענע שיך, איך האב נישט קיין געלט. איך האב צעריסענע שיך איך האב נישט קיין געלט. ער איז ארויס געגאנגען אינדרויסן האט ער געטראפן איינער וואס האט נישט קיין פיס. האט ער געזאגט ברוך השם איך האב פיס. ער פריערט האט ער געוויינט ער האט נישט קיין שיך. יעצט זאגט ער ברוך השם איך האב פיס. קענסט קוקן יעדע זאך קענסטו קוקן אביסעלע מיט א אנדערן בליק. נאך דא א בריוו פון פון ליבאוויטשער איינער שרייבט אים א בריוו אז זענען אז זענען ניין נפשות אין שטוב אין צוויי פיצקעלעך צימער און ער ווייסט נישט וואס צו טון ער ווייסט נישט וואס צו טון און ער וויינט און וויי ער וויינט דארט אינעם בריוו ער קען זיך ער ווייסט נישט וואס צו טון האט אים צוריק געשיקט א בריוו די ערשטע זאך מזל טוב! דו ביסט א חתן געווארן! מזל טוב! און ברוך השם איך פארשטיי די חתונה איז געווען בשעה טובה ומוצלחת! איך האב זיך מורא'דיג געפרייט שרייבט ער אים, צו זעהן אז געהאט צום יאר א קינד וואס אויב דו ווייסט איז נישט יעדער איינער זוכה צו דעם, ער האט דאך נישט געהאט קיין קינדער דער ליבאוויטשער. זאגט ער איך ווייס אז נישט יעדער איינער איז זוכה צו דעם, ברוך השם, און איך הער נישט נאר דאס נאר צום יאר האסטו געהאט נאך א קינד! און נאכדעם נאך א מיידל, און ווידער נאך א קינד, און ענק זענען נאך ניין נפשות, בלי עין הרע. שפעטער בין איך אויך, זע איך אויך אין דיין בריוו א מורא'דיגע זאך, אז דו האסט א דירה אין בני ברק פון צוויי צימערן, וויפיל איך ווייס נישט יעדער איינער האט עס, צוויי צימערן אין בני ברק. דארפסט אויך מורא'דיג דאנקען, וועסט ענדיגן צו דאנקען אויף די אלע זאכן, דער וואס האט דיר געגעבן די אלע זאכן וועט דיר נאך צוגעבן נאך א פאר צימערן דאגה נישט, פארשטייסט? ער איז דאך נאר פארנומען נאר וואס ס'פעלט אים, קוק אביסל על הארץ מתחת ס'דא איינער וואס איז אונטער מיר, וואס האט נעבעך נישט קיין קינדער, וואס האט נישט דאס און האט נישט יענץ, וועסט זיך צוגעוויינען און וועסט פארשטיין וויפיל דו דארפסט אויף דעם דאנקען. וועסטו אים דאנקען. איר ווייסט דער דער דער רמבן זאגט די וואך פארליינען דא א שורה רמבן א מורא'דיגע רמבן ביי לא תרצח, וואס איז די וואס איז די איסור לא תרצח הרג'נען א מענטשן, וואס איז די איסור לא תרצח, איך פארליינען דא אינמיטן רמבן אין פסוק יג זאגט דער רמבן אם כן השמר. פן תחבל מעשה ידי, די אייבערשטער זאגט דו וועסט מחבל זיין מיין מעשה ידיים, הרג'סט א מענטש, ותשפוך דם האדם אשר בראתי לכבודי ולהודות לי בכל אלה, דו האסט מחבל געווען איינעם וואס איך האב באשאפן אויף מיר צו דאנקען, נעמסט מיר אוועק די הודאה כביכול דאס איז די לאו פון לא תרצח, דאס איז די לאו פון לא תרצח איז, אזוי זאגט די רמב"ן. דער לאו פון לא תרצח איז דו הרג'סט אוועק מעשה ידי וואס איך האב באשאפן אויף צו דאנקען האסט מיר אוועקגענומען די הודאה. דאנק דאנק יעדער איינער האט אויף וואס צו דאנקען. אויב וועסטו טרעפן וואס דו הייב אן צו דאנקען. וועט נאר אור השתה קומט ער. ווי האט איר געזאגט מען זאגט ביים דאווענען יעדן אינדערפרי נישט די עולם משים לב זאגט מען מה בצע בדמי ברדתי אל שחת מען שרייט צום אייבערשטן מה בצע בדמי ברדתי אל שחת וואס וועסטו האבן פון דעם איז לכאורה האט געדארפט שטיין שטייט וואס שטייט ווייטער היודך עפר היגיד אמתך לכאורה האט געדארפט שטיין היתפלל אליך הילמד הילמד כ'זאל אין קבר וועל איך לערנען היתפלל וועל איך דאווענען היקיים מצות שילוח הקן היקיים מצות כיבוד אב ואם פארוואס שטייט נישט די אלע זאכן שטייט נאר איין זאך היודך עפר וועסטו האבן די הודאה כאילו דאס איז דאך די גרעסטע זאך וואס דו האסט די הודאה וועסטו האבן פון מיר די הודאה

שפעטער אינמיטן שטייט א פסוק והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. די גמרא זאגט אין בבא מציעא דף ל' והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זה גמילות חסדים, ילכו זה ביקור חולים, בה זה קבורה. פרעגט דער בן איש חי, איך פארשטיי נישט ווי קומט עס דא אריין? יתרו האט געגעבן דא א עצה. ס'זאל ווערן לייכטער, צולייגן דיינים, וואס האסטו דא אריינגעמישט גמילות חסדים מיט קבורה מיט ביקור חולים, ווי קומט עס דא אריין? הא? ווי קומט עס דא אריין? והודעת להם, די וועלט זאגט א ווערטל, יתרו האט אים געזאגט הער זיך איין, מען לויפט צופיל צום בית דין אז עס האט נישט קיין ארבעט, שיק זיי ארבעטן, זיי האבן ווייניגער צייט און זיי לויפן ווייניגער צו בית דין. שיק די ארבעט. אבער דער בן איש חי זאגט עפעס אנדערש, הערט גוט וואס ער זאגט. יתרו איז דא געגאנגען מיט א איין קו, ער דארף דא ממי... ער וויל דא זאל זיין לייכטער. לייכטער איז איין זאך, מאך מער דיינים. די צווייטע זייט, ס'זאל זיין וואס ווייניגער דיני תורות. ווי אזוי? די ערשטע זאך את הדרך זו גמילות חסדים, וועסט אויסלערנען די מענטשן זיין קאפ זאל זיין גמילות חסדים פאר'ן צווייטן, וועט ער זיך ווייניגער קריגן. אזוי די טבע זאגט ער. זאגט ער, כי מי שדרכו לעשות גמילות חסד, זאגט ער, יהיה טבעו ומנהגו להיות ותרן. ער איז פארנומען די גאנצע צייט פאר יענעם, איז טבעו ומנהגו צו זיין א ותרן, ואינו אומר יקוב הדין את ההר, אלא מוותר און מוחל על ממונו, ועל כן תתמעט התביעות בפני הדיינים. וועט ווערן ווייניגער דיני תורות איין זאך, דאס איז. גמילות חסדים. וואס איז בתי ביקור חולים מיט קבורה? ביי די ביקור חולים מיט קבורה, זאלן זען דארטן, ווי עס קוקט אויס דארט אין אנקאלאגיע, דארט אין עפעס א מחלקה אויף אלע אראבער, יא? זאלן זען ווי עס קוקט אויס א בית החיים דארטן זענען פארנומען מיט דעם, וועט זיך אויפהערן דיני תורות, אה? זאגט ער אזוי, זאגט ער עוסק בדברים האלו.

ער איז געווען אין חוץ לארץ, און בשעת וואס ער איז געווען אין חוץ לארץ, האט א שכן זיינער געבויט, פארברייטערט די דירה, אבער בהרחבה, מען דארף דאך הרחבה, יא? אויף זיין חשבון, ער האט אריין גענומען די וואנט, די וואנט האט אריין געלייגט, אריין געצויגן ביי זיין, אויף זיין חשבון, האט אריין גערוקט די וואנט ביי אים, ער האט אויך מכביד געווען זאגט ער אויפן עובי הכותל, ער האט געבוידעלט אן א בית הכסא אויכעט דערלעבן, ער האט אים געמאכט נזקי שכנים לאין שיעור, ער האט אים ממש מזיק געווען, נישט נאר ער האט אים צוגענומען פונעם שטח, אריינגערוקט דעם וואנט, ממש געמאכט פון אלע זייטן. ער איז צוריק געקומען ס'איז אים געווארן נישט גוט, איז ער גלייך געלאפן אין בית דין, ברענגט דער בן איש חי, צו רופן דעם שמש בית דין, דער שמש בית דין זאל באשטעלן דעם שכן צום דין תורה. ער איז צוריק געקומען אהיים אן גארנישט, ער רופט נישט קיינעם, פרעגט אים די רעבעצן, ביסט דאך געגאנגען רופן דעם שמש בית דין, וואס ביסטו צוריק געקומען? זאגט ער יא, אבער אין דעם רגע וואס, איידער איך בין אריינגעגאנגען צו בית דין האב איך חרטה געהאט, פארוואס? זאגט ער ווייל ווען איך בין געגאנגען יעצט אויפן וועג אין לויפן רופן דעם שמש בית דין, האב איך געזען, פגעתי זאגט ער, באדון גביר אחד עצום, עפעס א גרויסער עושר, וואס מ'האט אים געפירט ביי א לווי'. דער גרויסער עושר האט געבויעט א ריזיגע דירה כיד המלך, כבית המלך, פיר יאר האט ער געבויעט די דירה, פיר יאר, עפעס כבית המלך זאגט ער, פיר יאר, און איידער ער האט אוספייעט זיך אריינצוזעצן איז ער נפטר געווארן, און מ'פירט אים דארטן אין א קבר וואס דאס איז א אמה רוחב אויף שלש אמות אורך, ער האט געבויעט דארטן א פאלאץ פיר יאר! איידער ער האט זיך אריינגעזעצט פירט מען אים אין א אמה אויף דרײַ. האב איך געזאגט אויף צו זיך, וואס זאל איך זיך גיין קריגן אויף די זאכן, ס'זענען דאך די בתים פון דעם אזיק אין יונים עיוועל, די עיקר הבתים כיונים האב איך היינט שוין איינגעזען אין עולם הבא, וועגן דעם בין איך צוריק געקומען, זאגט דער בן איש חי, בה זו קבורה, אז זיי'ן עוסק זיין אביסל אין קבורה, איז ער עוסק זיין אין דעם וועט זיין ווייניגער דיני תורות, דאס איז טייטש בה זו קבורה, זעסט דאך פון די מעשה, אז מיט דעם, אה? מיט זען קבורה ממילא וועט זיין ווייניגער ווייניגער דיני תורות. איר ווייסט ווי עס איז געווען ביים פאנעוויזשער רב? מען האט דא אויף א חלקה אין פאנעוויזש האט מען זיך געריסן, דא אויפן בית החיים. צוויי מענטשן האבן זיך געריסן. איינער האט געזאגט ס'איז שלי און דער צווייטער האט געזאגט שלי. פאנעוויזשער רב האט געזאגט איין ווארט און זיי האבן זיך אויפגעהערט צו קריגן. ער האט גע'פסק'נט איין זאך. ווער? ווייסט פאר וועמען דאס געהערט? פאר דער וואס וועט עס דארפן פריער. האבן זיך גלייך, דאס איז אוועקגעגאנגען פריערט פון די וועלט, זיי האבן זיך גלייך אויפגעהערט צו קריגן. פריערט האבן זיי געזאגט כולה שלי, יעצט האבן זיי געזאגט. וואס איז די קביעה? פארשטייט? ממילא, די געדאנק, מיט א, וואס מען האט געשמועסט, אז. ר' מיכל פיינשטיין האט אמאל געזאגט, דער ירושלמי זאגט אין סוף מסכת מעשרות, דער ירושלמי, אז אין מרובע במעשה בראשית, אין מעשה בראשית איז נישטא קיין אזא זאך א פירקאנטיג, יעדע זאך אין מעשה בראשית וואס ווערט באשאפן איז באשאפן געווארן א רינדעכיגער, אויב דו זעסט א מרובע איז דאס יד אדם, ס'איז נישטא קיין אזא זאך. זאגט דער ירושלמי, ס'איז נישטא קיין אזא זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן איז אלץ רינדעכיגע זאכן. דו זעסט א מרובע איז דאס איז דאס א מענטש יד אדם. האט ער געזאגט א זיס ווארט ר' מיכל פיינשטיין, זאגט ער די אינטערעסאנטע זאך אז די מציאות איז אז די רוחניות'דיגע זאכן זענען פיר-קאנטיג. ציצית איז ד' כנפות, פיר-קאנטיג. די תפילין איז מרובעות. די ארון, די שלחן, די מזבחות, אלץ איז געווען פיר-קאנטיג, לחם הפנים, אלץ פיר-קאנטיג. די פאקוס האט ער געזאגט א זיס ווארט ווייל אין מרובע במעשה בראשית ווייל אין גשמיות דארף מען זיין דארף נישט זיין קיין פירקאנטיגער קיין מרובע ס'דארף נישט אלעס קלאפן זיי רינדעכיג זיי רינדעכיג ביי גשמיות אבער ביי רוחניות דארף מען יא זיין פירקאנטיג מאך נישט אזוי מעגל פינות מאך נישט לעגל פינות דארטן, דאס דארף זיין פירקאנטיג, עס דארף זיין, דארף זיין פירקאנטיג רוחניות, רוחניות דארף זיין גדרים וסייגים יעדע זאך ווי ס'דארף צו זיין. ווי האט ער געזאגט בית עגול אינו מטמא בנגעים, די משנה. די משנה, א רינדעכיגע הויז האט נישט קיין טומאת נגעים פארוואס? ווייל שטייט אין תורה וראה הכהן את הנגע בקירות הבית, ס'דארף זיין בקירות הבית, א נגע קען נאר זיין ביי א ווינקל וואס איז צוויי ווענט, ס'דארף זיין אויף צוויי ווענט, אויף צוויי ווענט, ביי א רינדעכיגע איז נישטא קיין צוויי ווענט, אזוי איז די הלכה, בית עגול אינו מטמא בנגעים, האט ער געזאגט אז.

די וועלט זאגט אז פארוואס איז די וועלט א רינדעכיגער? זאגט כדור העולם איז דאך עגול, פארוואס? וועסט קיינמאל נישט זאגן ס'איז עק וועלט. קיינמאל קיינמאל נישט עק וועלט. נאר חזק ונתחזק. יא, מ'האט דערמאנט דא פריערט ביקור חולים איז נאר איין ווארט. שטייט אין איז דאך א גמרא והודעת להם את הדרך ילכו בה שטייט די וואך ילכו זה ביקור חולים. פון רוקח איז דא א ספר סודי רזי. ער שרייבט דארטן הבא לבקר את החולה, וואס דארף זיין? ידבר על ליבו דברי נחומים, וואס איז דאס דברי נחומים? הערט וואס דער רמב ם זאגט, די עיניים למשפט ברענגט ער אין נדרים ל ט, ברענגט ער אראפ דעם רמב ם, ווייל דער רמב ם אין ספר הנהגת הבריאות, הערט וואס דער רמב ם זאגט, לספר גייסטו אריין צו א חולה, ביקור חולים, ס'איז א מצות עשה דאורייתא, זאלסטו וויסן, ס'איז א מצות עשה דאורייתא מ'וועט באלד זען נאך א מינוט, זאגט דער רמב ם וואס דארף מען טוהן, לספר לחולים סיפורים משמחים,

מי שישמח בו כל זה מחויב בכל חולי. איר ווייסט שטייט א יעדע מצוה האט זיך איר סגולה. די סגולה פון מצוות ביקור חולים וואס איז? נישט צו זיין קראנק. די מקור פון די זאכן וואו איז? אין די גמרא נדרים ל ט עמוד ב'. די גמרא זאגט ואם ביקרו מה שכרו. די גמרא דרשנ'ט דעם פסוק אין תהלים מ א אשרי משכיל אל דל. דרשנ'ט די גמרא אויף ביקור חולים. דל הייסט א חולה זאגט די גמרא, אין דל אלא חולה. אשרי משכיל אל דל ביקור חולים, זאגט די גמרא ואם ביקרו מה שכרו, זאגט די גמרא מה שכרו כדאמר האסט דאך געזאגט ניצול מדינה של גיהנם, זאגט ער ניין אלא מה שכרו בעולם הזה, וואס איז א שכר אין עולם הזה, זאגט די גמרא וואס שטייט ווייטער אין פסוק אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה' וואס שטייט ווייטער השם ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ, זאגט ער השם ישמרהו מיצר הרע ויחייהו מן היסורים, ער וועט נישט דארפן זיין קראנק, ואושר בארץ שהכל מתכבדים בו. וואס איז דאס א מצות עשה דאורייתא די ביקור חולים? און דא דער ריאז אין די פסקים מסכת נדרים פרק ד' הלכה ג' אות ב' ווי דער רמב ם דארט אין די סוגיא פון ביקור חולים זאגט דער ריאז דארט אזוי אין די פסקים ביקור חולים איז מן התורה ס'איז א מצות עשה דאורייתא שנאמר ופקודת כל האדם יפקד עליהם און זאגט דער ריאז און מצוה גדולה היא שחיי החולה תלויים בו שעל ידי הביקור מיקל מחליו, דא פוסקים זענען דן צו מען איז יוצא היינט מיט א טעלעפאן צו מען איז יוצא ביקור חולים, יא רבותי מ'מעג אויך פאר געזונטע מבקר זיין הא? מבקר זיין מיין איך מיין מיין צו זאגן אז דא האט איינער געזאגט א זיס ווארט, א זיס ווארט, שטייט דא די וואך ליינט מען לא תרצח ביי די עשרת הדיברות. וויאזוי ליינט מען לא תרצח? מען נעמט מיט א פתח, לא תרצח. בטעם העליון בציבור איז לא תרצח. די בעלי קורא'ס ליינען אין בית מדרש לא תרצח. אבער אין די טעם ה, די וואס זענען מעביר סדרה איז לא תרצח מיט א ס, מיט א פתח. זאגט ער א זיס ווארט, זאגט ער, א רציחה איז נישט נאר מיט א מעסער ווייסן אידישע קינדער, נאר רציחה קען אויך זיין מיט די צינג. הא? מיט די צינג. המלבין חברו ברבים שופך דמים. מיט די צינג. איז לא תרצח איז מיט א פתח. דו האסט געעפנט אויף יענעם די מויל. און אים געזאגט א ווארט, האסט אים געשאכטן. אבער ס'דא אויך לא תרצח מיט א קמץ. אז האסט פארמאכט די מויל, זאגסט אים נישט קיין גוט ווארט. פארוואס זאגסטו אים נישט א גוט ווארט? עס איז א קמץ, קמץ את פיו, פארמאכט די מויל. לא תרצח איז פתח, פתח את פיו, מאכט אויף די מויל. אריין האסט גערצח'נט יענעם, האסט גערצח'נט יענעם מיט די מויל. ס'איז דא לא תרצח מיט א קמץ, קענסט נישט פארגינען יענעם א גוט ווארט? ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש אין פרשת תזריע. אז פארוואס איז דא שתי ציפורים פארוואס איז דא? כמו דעונשא דבר נש על מילה בישא דמליל אויף לשון הרע כך עונשא דבר נ בר נש על מילה טבא אויף א גוטעס ווארט דקאתא לידיה ולא מליל מען זאגט נישט א גוט ווארט. ס'איז א גרויסע חידוש נפלא, שטייט די וואך אין ספורנו, פון רבותינו הראשונים, ער זאגט אז ביי כיבוד אב ואם, שטייט למען יאריכון ימיך. אלע ווייסן אז למען יאריכון ימיך דרש'נט די גמרא ווי למען יאריכון ימיך, בעולם שכולו ארוך, אויבן אין הימל, לעולם שכולו ארוך, יא? זאגט ער דאס שטייט ביי כיבוד אב ואם, און למען יאריכון ימיך גייט נישט נאר אויף כיבוד אב ואם, ס'גייט אויף די אלע פינף דיברות פאר דעם, ס'איז אויף די ערשטע פינף דיברות. ווייל די ערשטע פינף דיברות זאגט ער איז למען יאריכון ימיך איז בעולם שכולו ארוך דרש'נט די גמרא אין עולם הבא. אבער די קומענדיגע פינף וואס דאס איז בין אדם לחבירו איז א שכר ועונש בעולם הזה. די שכר אויך אויף די וועלט. יאריכון ימיך נישט אויף יענע וועלט, אויף די וועלט. למען יאריכון ימיך הייסט אויף יענע וועלט, אזוי דרש'נט די גמרא אין קידושין, דף מ'. בעולם שכולו ארוך, יא, אויף יענע וועלט, למען יאריכון ימיך. דאס שטייט ביי כיבוד אב ואם, און זאגט די ספורנו אז דאס גייט נישט נאר אויף כיבוד אב ואם, עס גייט אויף די גאנצע פון אנכי, די ערשטע פינף דברות. ווייל די קומענדיגע פינף איז שוין אויף די וועלט, ווייל די קומענדיגע פינף רעכנט זיך בין אדם לחבירו, איז א איז אזהרות אלו זאגט ער אזהרות ששומרות מהעונש בעולם הבא ובעולם הזה, די אזהרות די לעצטע פינף וואס דאס איז בין אדם לחבירו, און אזהרות ששומרות מהעונש בעולם הבא ובעולם הזה. אזוי די לשון, אמנ אזוי די ספורנו דא, אמנם א חמשה דיברות אחרונות וויין, שלא נזיק לאדם בגופו ובכבודו ובממונו. במעשה בדיבור ובמחשבה, הן אזהרות ששומרות מהעונש בעולם הבא ובעולם הזה. זאגן חז"ל, תוספתא אין פאה, פרק א' הלכה ב', זאגט דארט אין תוספתא קלאר אז עבירה שבין אדם לחבירו ווערט מען נענש אויף די וועלט. זאגט תוספתא. רבי שלמה'קע זווילער געווען יהודי האט געזאגט אויף אויף בין אדם למקום דא א גרויסע גיהנם אויבן וואס מען ליידט דא איז בין אדם לחבירו אזוי טייטשט די מבי"ט די וואכעדיגע סדרה ווער ס'העט מעביר סדרה זיין העט עס זעהן אז די ערשטע פינף דיברות אפאר הונדערט ווערטער

פרעגט ער, און וויאזוי איז זיך א עצה געגעבן? דא די זעלבע צוויי לוחות דא און די זעלבע לוחות, די זעלבע שטח דא און די זעלבע שטח דא, דא איז דא אפאר הונדערט דא איז דא צוואנציג, און וואס האט מען געדארפט מאכן? זאגט די מבי"ט, אז מ'האט געדארפט נעמען די אותיות און מאכן גרויס, דאס האט די אייבישטער געוואלט ווייל זאלסט וויסן אז ביי מיר איז דאס די עיקר, די בין אדם לחבירו, ביי מיר איז דאס די עיקר. די אייבישטער האט עקסטער געמאכט דא איז דא אפאר הונדערט און דא נאר צוואנציג ווייל מ'האט עס געדארפט מאכן גרעסער די אותיות, ווייל דאס איז ביי מיר די עיקר. יא, טייערע אידן, רבותי, ס'איז דאך שובבים היינט, און שובבים בקבלת התורה, הא? מ'האלט שוין ביים יו"ד פון די שובבים, מ'קען שוין אנהייבן געשובב אביסל, זאגט ער, ביז דאן איז געווען א שובב, יעצט ווער א איד, דאך די יו"ד פון שובבים. איך גיב מיר א נעם פאר קבלת התורה, רש"י זאגט מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף און מלחמת עמלק. מען ווארט און מען זאגט,
משמיע שמעו בו, וואס איז דיר איינגעפאלן דער יתרו א כומר לעבודה זרה, דו ווילסט ווערן א איד? וואס איז דיר איינגעפאלן דו קענסט בכלל ווערן א איד? וואס איז דיר איינגעפאלן ווי א כומר לעבודה זרה, פארנומען מיט די אלע תאוות, דו קענסט ווערן א איד? דו ווייסט פארוואס?

שטייט אין ווילנע גאון, עקשן יצליח. די עקשן יצליח. א מענטש, א מלחמה. א מלחמה ביי יעדע איינע ווארט, ווארט אפ די אייבישטער אויף א מלחמה. די וואך שטייט ביום הזה באו מדבר סיני און ס'איז ידוע אז די גמרא זאגט אין שבת פ"ו ביי די ערשטע טאג לא אמר להו ולא מידי. פארוואס האט ער זיי גארנישט געזאגט? משום חולשא דאורחא. געווען אפגעשוואכט פון וועג. פרעגן אלע די קשיא וואס האט געשוואכט? ס'איז געווען עננים. ווי א פליגער איז מען געפארן, מ'האט גארנישט געפילט. אסאך ווייניגער פון א פליגער. מ'האט גארנישט געפילט, די א געגאנגען עמוד הענן אלץ גלייך געמאכט. נישט געווען גארנישט, נישט געווען קיין עליות קיין ירידות. אלץ גלייך געמאכט. וואס איז געווען דא? חולשא דאורחא, וואס איז אזוי שוואך? וואס איז געווען די שוואכקייט דא? נאר וואס מוז מען זאגן? זאגט ער. ס'איז געווען די וואס אותן שהענן פולטן. די ענן פולטן, די טמאים, די יונגאטשעס, די יונגאטשעס, די נישט גוטע זאל מען, די זיי האט די ענן פולט געווען, זיי האבן יא געדארפט גיין א וועג, זיי האבן געהאט א שווערע וועג, איז וועגן זיי, וועגן זיי האט די אייבישטער אפגעהאלטן מתן תורה, אפגעהאלטן מתן תורה מיט נאך א טאג לא אמר להו ולא מידי, ווייל דער רבוש"ע זאגט איך בין נישט מוותר אויף קיין שום יונגאטש, דארף איך אלעמען האבן. פאר שבת קבלת התורה רבותי ביז די וואך די כסדר איך ווארט דער רבוש"ע זאגט איך ווארט אויף יעדן איינעם יעדע איינער ווארט איך וואס זיך מחדש זיין שטייט אין ספרים אז מיט א ביסעלע התחדשות קען א איד אלעס אריבערגיין מיט א ביסעלע התחדשות קען מען אלעס אריבערגיין התחדשות התחדשות די טייטש וואס איז טייטש התחדשות איינער איז געקומען אמאל צום שר שלום און זאגט אה רבי די מצב איז ביטער דער מצב אין רוחניות איז ביטער כמו גאל. האט אים שר שלום געזאגט, דו ווייסט, ס'איז אנגעקומען אין מדבר סיני שטייט די וואך, די ערשטע הוראה וואס איז געווען ביום הזה באו מדבר סיני, וואס זאגט רשי, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, דאס איז אן ערשטע זאך? די ערשטע זאך כחדשים? אייביג צו זאגן עשרת הדברות? ניין. זאגט ער, ווייל דער ווארעם וואס הרג'ט אוועק יונגעלייט מיט בחורים איז וואס האט זיך אפגעסטעמפלט, ניין איך בין שוין נישט, איך בין שוין נישט. פארוואס? ווייל ער האט געזינדיגט? זאגט ער בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אז מען האט היינט געגעבן די תורה, איז די אלע חטאים וואס דו האסט געמאכט איז נאך געווען פאר מתן תורה, וואס דרייסטו א קאפ? איז נאך געווען פאר מתן תורה. פארוואס דאס איז די ערשטע כלל. די ערשטע כלל אז די אלע זאכן געווען פאר מתן תורה, נעם זיך, ווער א נייער מענטש. זיך געבן א שאקל מיט א רוץ און מיט א ברען. דערציילט ר' מענדל פוטערפאס האט דערציילט. אז ס'איז געווען איינער, דארטן הויך אין סיביר, מ'האט דאך דארטן אריינגעלייגט מענטשן, מיט אזעלכע ביטערע תנאים, פארוואס? וועגן די הרבצת תורה, וועגן הרבצת תורה האט מען דארטן אריינגעפירט מענטשן דארטן אין סיביר, האט ער דערציילט דארטן איז דא א שטאט, ער איז דאך אויך געווען סיביר ר' מענדל, ער האט דערציילט דארטן איז דא עפעס א שטעטל, וואס ווינטער איז דארט קוים א האלבע שעה איז דארט דא איז טאג איז דא א זון קוים א האלבע שעה ער זאגט אז שבת האט מען געדארפט אין א האלבע שעה אריינכאפן שחרית מוסף מנחה מיט צוויי סעודות אין א האלבע שעה בקיצור די האלבע שעה טאג זאגט ער אז דארטן מ'האט איינעם דארטן אריינגעלייגט דארטן די קעלט דארטן קען מען נישט פארשטעלן ס'קען נישט וואקסן קיין העלצער פון קעלט. פון די פראסט. ער זאגט אז דארטן האט מען איינעם אריינגעלייגט דארטן, דארטן אין דעם שטעטל, און יענער איז דארטן אריינגעגאנגען האט ער מיטגענומען א גמרא, א תהלים, א טלית און תפילין, לולב וערבה, א שופר, ציצית. מען האט אים געגעבן א שטעל אפ אונטן, מ'לאזט אלעס איבער דא, נישטא קיין גמרות, נישטא קיין תפילין, נישטא קיין תהלים, גארנישט, מען לאזט גארנישט אריין. גארנישט! מ'האט נישט געלאזט נישט קיין תפילין נישט קיין טלית נישט קיין שופר נישט גארנישט! זאגט איין זאך האט ער געזאגט האט ער מצליח געווען צו באהאלטן וואס? די של יד אונטערן ערמל און מיט דעם איז ער אריין. איז אריין געגאנגען מיט דעם של יד, דערציילט ער ס'איז געווען דארטן ער זאגט דארטן געהיטן שבת נאר דורכן זייגער ווייל מ'האט נישט געקענט וויסן דארטן טאג מיט נאכט דארטן, ס'איז געווען טעג וואס ס'האט בכלל נישט געשיינט קיין זון אפילו. מ'האט געהיטן שבת נאר דורכ'ן זייגער האט ער געזאגט, מ'האט געוואוסט דורכ'ן זייגער. על כל פנים, האט ער געזאגט ס'איז געווען שבת נאכמיטאג, איז ער ארויסגעגאנגען אינדרויסן, און ער הערט, ווייל ס'איז נישט, ס'איז נישט פארבויעט דארטן פון די קעלט, איז נישט געבויעט דארטן אזויפיל בנינים, האט ער געהערט פון דערווייטנס א קול, ער איז נאכגעגאנגען די קול. און ער גייט, און ער גייט, און ער קוקט ביז ער קומט אן, ער זעט אין א פענסטער זיצט א איד, מיט האר, לאנגע האר, גאר לאנגע האר ביז צו דער ערד, און ער וויינט ידיד נפש אב הרחמן, ס'איז שבת נאכמיטאג, כזה כמה נכסוף נכספתי, אנא אל נא רפא נא לו, איבערגעזאגט און איבערגעוויינט און איבערגע'חזר'ט, מיט האר ביז צו דער ערד און ער איז געשטאנען צוויי שעה און קוקט און קוקט אויף אים, שוין, יענער האט געענדיגט ידיד נפש איז ער צוגעגאנגען צו אים, ער האט זיך געגעבן א הייב אויף, האט געזאגט, אוי, א איד! די ערשטע מאל וואס איך זע א איד! ס'איז געווען ביי אים די ערשטע מאל וואס ער האט געזען א אידן, די ערשטע מאל איך זע א איד! ער האט אים ארום גענומען, צוואנציג יאר האב איך שוין נישט געזען קיין אידן, זאגט ער, איך בין דא צוואנציג יאר, איך האב נישט קיין גמרא, נישט קיין תהלים, נישט קיין תפילין, נישט קיין שופר, נישט קיין לולב, נישט קיין ערבות. צוואנציג יאר די ערשטע מאל מען זעט א איד ער איז געווארן אזוי בהתרגשות ער פרעגט אים זאג נאר האסט עפעס מיטגעברענגט? האסט געברענגט עפעס א גמרא עפעס תפילין? כ'האב געברענגט אסאך זאכן מען האט אלצדינג געלאזט אונטן כ'האב גארנישט געברענגט צוואנציג יאר בין איך דא נישטא קיין תפילין נישטא גארנישט איין זאך האב איך מצליח געווען אריינצוברענגען וואס? תפילין של יד, אונטערן ארעמל, ס'ליגט מיר דא באהאלטן תפילין של יד, ס'איז געווען מוצאי שבת, שוין, זאגט ער, ששש, האט ער געווארט א גאנצע נאכט, מארגן גייט מען לייגן תפילין, איי, מען האט זיך געגרייט און געגרייט א גאנצע נאכט, ווען נאר פארטאגס האט ער גענומען גלייך די תפילין של יד, געמאכט אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין, און געלייגט די תפילין של יד, און גלייך האט ער געזאגט שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, און גלייך זאגט ער יצתה נשמתו בטהרה. יענער איז גלייך אוועק געווען צו עסן שולען. ר' מענדל האט געענדיגט די מעשה, ס'איז געווען ביי א פארברענג, האט ער געזאגט רבותי, זאל זיך יעדער איינער פון אונז מתבונן זיין, האט ער געזאגט, ווען איינער פון אונז וואלט צוואנציג יאר נישט געעפנט קיין גמרא און נישט געלייגט קיין תפילין, צוואנציג יאר וואלט ער נישט געהערט קיין שופר, צוואנציג יאר נישט געזען קיין אידן, וואלט ער אויך געוויינט ידיד נפש צוויי שעה? וואלט ער אויך געוויינט ותיק יהמו כמה נכסוף נכספתי צוויי שעה? יעדע ירידה, יעדע נפילה, אה, מ'קען שוין נישט רעדן מיט אים, ער דארף שוין חיזוק, ער איז שוין צובראכן, ער דארף שוין, ער דארף שוין חיזוק, און ער קען זיך נאכנישט בארואיגן. גיב א קוק דא, א מענטש צוואנציג יאר האט ער נישט געלייגט קיין תפילין, צוואנציג יאר האט ער נישט געזען קיין גמרא, גיב א קוק ווי ער שטייט און שרייט און וויינט ידיד נפש אב הרחמן, נכסוף נכספתי. נישט אזוי, זאל זיך יעדער איינער מתבונן זיין, ווען צוואנציג יאר האסטו נישט געלייגט קיין תפילין, וואלסטו אויך געוויינט כזה כמה נכסוף נכספתי? זאגט ער אבער יעצט אז אונז לייגן מיר יא תפילין האט ער געשריגן, און מיר לערנען יא גמרא, און מיר בלאזן יא שופר, איז יעצט לאמיר שרייען ידיד נפש אב הרחמן, כי זה כמה, דאס איז דאך, די רצון במה דברים אמורים, די רצון אין יעדן יעדן מצב, דערויף דער רבונו של עולם האט געווארט פון די וואך וואס מען זעט די וואך חזל זאגן. אז דער רצון של שמים איז געווען אז נישט דער אייבערשטער זאל זיי געבן, נאר וואס? זאל זיין דער שליח. אבער וואס זאגט רשי? אז דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר משה רבינו, לך אל העם, אם כן זאגט רשי שמזקיקין אותי, זיי האבן געזאגט רצונינו לראות מלכינו. זיי האבן געזאגט אונז וויל מען נישט קיין שליח. אזוי האט כלל ישראל געזאגט פאר משה רבינו, אונז וויל מען נישט קיין שליח. אינו דומה השומע תשובה על דבר זה שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך, אזוי זאגט משה רבינו צום הייליגן באשעפער, און זיי ווילן הערן פון דיר, אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך רצונינו לראות את מלכינו, וואס גלייך שטייט זאגט רשי גלייך א שורה שפעטער זאגט רשי פסוק י' ויאמר ה' אל משה אם כן שמזקיקין לדבר עמם, כביכול דאס צווינגט כביכול לדבר עמם איז לך אל העם, דאס איז א כח פון א רצון, א ידיד נפש, מזקיקין לדבר עמם, א כח, מזקיקין לדבר עמם. און דאס איז וועלן טאקע. אז זיי וועלן טאקע מזקיקין לדבר עמם ס'איז כח פון א רצון. ווי האט דער חפץ חיים געזאגט, רבונו של עולם האט באשאפן אויף די וועלט אזא מציאות, יעדע זאך וואס א מענטש מוז, האט יעדער איינער, ברויט מיט וואסער מוז מען, דערפאר איז דאס מצוי לכל, פיש מיט פלייש קען מען לעבן אויך אן דעם, איז האט עס נישט יעדער איינער, עס קאסט דאס, ווייל מען קען אויך אן דעם. זאגט ער אויך ברוחניות אז וועסט פילן אז דו קענסט נישט אן דעם וועסטו עס אויך האבן, אז וועסט פילן דאס איז דיין לעבן. והודעת להם זאגט די גמרא זו בית חייהם. סאטמאר רב זאגט אז ס'שטייט אין מדרש אז לעתיד לבוא וועט דער רבונו של עולם לעתיד לבוא יביא הקדוש ברוך הוא את הר תבור וכרמל לבנות עליהם את בית המקדש אזוי שטייט אין מדרש פארוואס? פארוואס? ווייל תבור וכרמל זענען געקומען ביי מתן תורה די וואך, מען האט זיי אהיים געשיקט, מיט בושת פנים, זיי האבן געוואלט מ'זאל קומען אויף זיי די תורה, וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, כולכם בעלי מומין אצל סיני, פארוואס? ווייל דער בארג סיני איז געווען דער קלענסטער, דער רבונו של עולם האט געזוכט דעם נידעריגסטער, און בקיצור תבור וכרמל זענען אהיים געגאנגען מיט בושת פנים, זאגט אבער, זאגט דער סאטמאר רב, אבער בשכר דער רצון וואס זאגט דער מדרש, בשכר עט לעתיד לבוא בויען אויף זיי די בית המקדש איז נישטא קיין גוטער רצון וואס ווערט פארלוירן, יעדער איינער וויל, וויל אפילו צום סוף נישט, אבער א רצון ווערט נישט פארלוירן. ס'ווערט נישט פארלוירן קיין רצון. די חידא ברענגט אז ס'שטייט אין חזל אז פאר שמואל הנביא איז געבוירן געווארן איז ארויסגעגאנגען א בת קול און געזאגט אז ס'גייט עתיד להיברא גייט געבוירן ווערן א אינגעלע וואס וועט הייסן שמואל און ער עט זיין א נביא. זאגן חזל אז אלע נשים האבן געבן א נאמען שמואל, די אלע יולדות האבן געבן א נאמען שמואל, מ'האט געוואלט זייער זיין, אבער למעשה איז געווען איין נביא, שמואל בן חנה. אבער זאגט דער מדרש אז די אלע וואס זיי האבן אבער געגעבן א נאמען שמואל וועגן דעם רצון, האבן אלע געזאגט איין מאל נביאות, איין מאל האבן אלע געזאגט נביאות, די אלע וואס זיי האבן געגעבן, זאגט דער חיד"א דאס איז די טייטש משה ואהרן בכהניו ושמואל, בקוראי שמו, די אלע וואס זיי האבן געגעבן א נאמען, וואס הייסט א רצון, א רצון, ווייל מען וויל. די יעדע זאך זאגן איך קען נישט איך גיי ווען די פרעגן אבער איין שאלה וועט מען פרעגן און פארוואס האסטו אבער נישט געוואלט האט ער געזאגט ווייל ווען די ווילסט עסן קוגל עסטו האסט אבער נישט געוואלט יא איך וויל אזוי שטארק ווי האט ער געזאגט רצון איז אותיות צינור א צינור קען נישט בלאזן פון ביידע זייטן דארף מען ממקד זיין א רצון וואס ווילסטו? נישט דער בחור וויל ער וויל ענדיגן ש"ס אין איין נאכט און שלאפן אכט שעה און עסן צוויי נאכטמאלן אין דעם נאכט דאס גייט נישט צוזאמען א רצון דארפסט ממקד זיין וואס ווילסטו? מזקיקין לדבר עמו זאגט דער אייבערשטער ווייל זיי האבן געשריגן רצוננו לראות מלכינו זאגט דאך רש"י אם כן שמזקיקין לדבר עמו זיי מזקיק כביכול א ידיד נפש דער בחור וויינט זיך אויס אהבה רבה דארט אין די רצון דארטן איז ער ממקד זיין רצון, ער וויינט זיך אויס אהבה רבה ביים אבא שיינער דארטן גיבט ער זיך א וויין אויס. וויינט זיך, ער וויינט זיך אויס אין בעט, ער וויל ארויס גיין פון בעט פארטאגס. גיי ארויס! ווי האט ר' ישראל סאלאנטער געזאגט? אריינגעקומען אין ישיבה האט ער געזאגט איך האב געהאט אין די פרי א געהאט היינט א פדיון שבויים, כ'האב זיך געוואלט אויסלייזן און די שבויים האבן זיך נישט געלאזט, ווי אין די צימער אין די בעטן דארט אין ישיבה דארט אין די פנימייה, כ'האב געוואלט אויסלייזן די שבויים זיי האבן זיך נישט געלאזט, נאר פארקערט די רצון, די רצון דארף זיין ווען די לייגסט זיך, ס'דא א מדרש משלי י"ב, זאגט די מדרש, כל מי שישן על מיטתו בלילה, ער לייגט זיך ביינאכט שלאפן. וחושב בליבו ואומר למחר אני משכים ואעשה עם פלוני טובה, מארגן הייב איך זיך אויף פארטאגס איך מאך מיט יענעם א טובה, עתיד לשמוח עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא, פארוואס ווייל דו האסט פון דעם געטראכט אויפן בעט פארן שלאפן? דו האסט געטראכט אויף דעם אין בעט פארן שלאפן וועגן דעם איז ער עתיד לשמוח עם הצדיקים בגן עדן, אויפן רצון, אבער דער רצון דארף זיין א רצון. מען זאגט נאך אז צום הייליגן סאטמאר זענען אריינגעקומען צוויי אינגעלייט, איינער האט געבעטן א ברכה אויף יראת שמים, און איינער האט געבעטן א ברכה אויף געלט, אויף עשירות. איז דער וואס האט געבעטן א ברכה אויף עשירות, ער איז א, האט ער ביידע אנגעווינטשן, אים יראת שמים און אים עשירות. דער וואס האט אים געבענטשט עשירות, ער איז אהיימגעפארן מיט א טעקסי, און ער האט געדארפט באצאלן געלט, האט נישט געהאט, האט געהאט נאר א צוויי הונדערטער. האט אים דער דרייווער געזאגט, כ'האב נישט קיין רעשטע. כ'האב נישט קיין רעשטע. האט אים געזאגט, דא איז דא א בודקעלע וואס פארקויפט לאטעריס, לאטאס, לאטא. גיי בייט ביי אים, בייט ביי אים. איז ער אריינגעגאנגען בייטן ביי דעם וואס ער פארקויפט לאטעריס, לאטא. האט אים יענער געזאגט, איך בין נישט קיין טשעינדזש, איך בייט נישט קיין געלט. דו ווילסט, קויף א טיקעט, קויף א קארטע, וועסטו האבן רעשטע. בלית ברירה האט ער געמוזט באצאלן פארן דרייווער געלט. האט ער געקויפט א טיקעט, געקויפט א קארטע, און האט זוכה געווען א גרויסן, ער איז געווארן א עושר. ער האט אים געוואונטשן, ער איז גלייך געהאלפן געווארן מיט עשירות, גלייך! צוריק אויפן וועג האט ער זוכה געווען עשירות, איז צו מארגנס גלייך אריין געלאפן דער ערשטער, דער וואס האט געבעטן א ברכה אויף יראת שמים, און האט געפרעגט דעם רבין איך פארשטיי נישט, איך האב געבעטן א ברכה אויף יראת שמים, ער האט געבעטן אויף עשירות, און ער איז גלייך געהאלפן געווארן, גלייך אויפן וועג, און איך בין נאכנישט געהאלפן געווארן מיט יראת שמים. האט אים דער סאטמארער געזאגט, ווען דו זאלסט עס וועלן די יראת שמים פונקט ווי ער האט געוואלט עשירות וועסטו אויך געהאלפן ווערן. פארשטייט? אם כן שמזקיקין לדבר עמם, זיי זאגן רצוננו לראות מלכינו. די הארץ, רצוננו לראות מלכינו די הארץ. יא, פאר אזא גרויסן שבת קבלת התורה. בכלל ווען ווען מיט הר סיני עשן כולו פון וואס איז עשן כולו פון די הארץ פון אידישע קינדער רצוננו לראות מלכינו מפני אשר ירד השם עליו באש די בשר זאגט באש ירד השם עליו באש אין דעם פייער אויף דעם קומט אראפ דער רבונו של עולם מיט דעם פייער דעם פייער מען דערציילט ס'איז געווען איינער וואס איינער דערציילט ער איז געווען פארן מלחמה פארן קריג איז ער ער איז נישט געווען קיין שומר תורה ומצוות ער האט נישט געלייגט תפילין ער איז געווען אין בונקער דארטן ס'איז דאך געווען פחדים נוראים יא פחדים נוראים איז ער געווען דארטן אין בונקער א פחד פון די נאצים ימח שמם האט ער מקבל געווען אז אויב ער גייט ארויס א לעבעדיגער גייט ער לייגן תפילין יעדן טאג און ער האט געהאט ניסים דארט, ממש ניסי ניסים, ווייל אלע זענען געהארגעט געווארן אין דעם בונקער, חוץ פון אים. ער האט געהאט ממש ניסים. נאך וואס ס'האט זיך געענדיגט ווען די אמעריקאנער איז שוין אריין, די אמעריקאנער דארט האבן באמבארדירט, איז געפלויגן א א באמבע, געפלויגן אויף זיין בונקער און ס'איז אים אראפגעפאלן די לינקע האנט. די לינקע האנט צו לייגן תפילין, איז אריין געלאפן צום ריי"צ, געפרעגט וואס איז פשט אין דעם, כ'האב מקבל געווען א קבלה צו לייגן תפילין, און אזעלכע ניסים, און ווען כ'האב געדארפט אנהייבן צו לייגן תפילין, די לינקע האנט איז אראפגעפאלן, האט דער ריי"צ אים געזאגט, ווען דו בלייבסט מיט ביידע הענט, וואלסטו זיך טאקע איינגערעדט אז דער רבונו של עולם דארף דיין תפילין. דער רבונו של עולם דארף דיין הארץ! דעם הארץ! מען דארף זיך האלטן אלע מיט ביידע הענט און ביידע פיס, אבער די הארץ! די הארץ שטענדיג! ביי ירידה ביי נפילה ביי עליה אלץ שטענדיג די זעלבע זאך, ווי טייטשט ער דארטן די תפארת עזיאל זאגט יעדן טאג ביים דאווענען הפכת מספדי למחול לי, די מספדי די עבירות, די אייבערשטער דרייט איבער די עבירות דרייט ארויף אויף מצוות, ווייסט פארוואס זאגט ער למחול לי? למחול לי, זאגט ער, מחול הייסט א טאנץ. שרייבט ער אז ס'איז געווען פונקט ווי א פוילישע טאנץ, די עולם קען א פוילישע טאנץ. מ'גייט אריין און ארויס. זאגט ער, אפילו איך בין געווען אינדרויסן, אבער איך טאנץ גלייך צוריק, פאר דערפאר מעקט אויס די אייבישטער די עבירות. אפילו כ'האב זיך דערווייטערט, אבער מיין קאפ איז געווען, אפילו ווען כ'האב זיך דערווייטערט, איך גיי באלד צוריק. און ממילא די גאנצע צייט מיין הארץ צום אייבישטן, דערפאר האט די אייבישטער איבערגעדרייט די עבירות אויף מצוות. דער מחול איז פונקט ווי א פוילישע טאנץ. האסט אויסגעלערנט וויאזוי א פוילישע טאנץ איז? הפכת מספדי. די דרייט איבער די עבירות, אפילו די, אפילו ווען ער האט זיך, ווייל אפילו ווען ער האט זיך דערווייטערט פון אייבערשטן אבער איך האב געוואלט זיך צוריק נתקרב ווערן, די גאנצע צייט מיטן הארץ צום בורא עולם. אזוי ווי די גמרא זאגט אין סוטה מ"ט, זאגט די גמרא ואלא עלמא אמאי מקיים, וואס שטייט אן די וועלט? זאגט די גמרא אקדושה דסידרא, וואס איז דאס קדושה דסידרא? די קדושה פון ובא לציון, ביי ובא לציון שטייט וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש, אויף דעם שטייט די וועלט זאגט די גמרא, די גמרא, אויף דעם שטייט די וועלט. דו ווייסט אין שלחן ערוך שטייט וצריך לכוון בזה מאוד, אז מען דארף ביי דעם שטארק מכוון זיין, שטייט אין שלחן ערוך. צריך לכוון בזה מאוד, אין בית אהרן שטייט פון ר' אשר סטאלינער, אז איינער איז מכוון ביי די קדושה דסידרא, דאס מכוון איז מסדר דעם סדר פונעם גאנצן טאג איז מכוון גלייך. גלייכט מען אויף מכוון זיין אין הלכה שטייט וצריך לכוון בזה מאוד. וואס איז די קדושה דסידרא וואס איז דאס אזוי פייער אויף דעם שטייט די וועלט וואס איז וואס שטייט אויף דעם די וועלט די בית יוסף ברענגט אין קוף למד בית אין אורח חיים ברענגט א שבלי הלקט פארוואס האט מען מתקן געווען די קדושה דסידרא פארוואס ווייל וועגן די שונאים, זיי האבן גוזר געווען א גזירה נישט זאגן קדושה ביים דאווענען, האט מען נישט געקענט זאגן נישט קדושת יוצר און נישט קדושה ביים דאווענען, און די שונאים האבן די גאנצע צייט געלאקערט דארטן, מען האט געלאקערט דארטן, אורבים, מען האט געלאקערט, מען איז געשטאנען דארטן אין שול ווייל מען האט גוזר געווען מען זאל נישט ענטפערן קיין קדושה. נאכן דאווענען נאך שמונה עשרה זענען די אלע שונאים געגאנגען, האט דער עולם גלייך געזאגט וקרא זה אל זה ואמר קדוש, קדוש, קדוש, קדוש. און אויף, פארוואס זאגט מען עס אויך מיט לשון ארמי, ומקבלין דין מן דין? ווייל ווען מען וויל משלים זיין האט מען געוואלט אויך משלים זיין קדושת היוצר. אויך איין קדושה פון דאווענען, פון שמונה עשרה, און איין קדושה פון יוצר, דערפאר האט מען עס אויך געזאגט בלשון ארמי, אזוי זאגט די שבלי הלקט. און אפילו אז היינט זאגט מען יא קדושה, איז דאס געבליבן, דאס איז געבליבן, מ'האט נישט מבטל געווען קדושה דסדרא, פארוואס? גזירה שמא יגרום החטא, און ס'וועט נאכאמאל, נאכאמאל זיין גזירה. אויף דעם שטייט די וועלט. וואס שטייט אויף דעם די וועלט? וואס שטייט אויף דעם? ס'דא אמאל, א מענטש קען נישט זאגן קיין קדושה. נו, ס'שטייען דא שונאים, מ'קען נישט זאגן קיין קדושה, איז ערלעדיגט. ניין ניין די אידן האבן געזאגט ניין מ'האט געחלש'ט צו זאגן קדושה מיט די רגע זענען אוועק געגאנגען גלייך וקרא זה אל זה ואמר קדוש אויף דעם שטייט די וועלט א מענטש וויל קדושה מ'וועט נישט נאר זאגן קדושה ער וויל זיך פירן בקדושה אבער די שונא שטייט אים דא און לאזט אים זיך נישט פירן בקדושה ער לאזט אים זיך נישט פירן בקדושה אבער די מענטש חלש'ט ער האט דעם רצון ער גייט אוועק גלייך וקרא זה אל זה ואמר קדוש אויף דעם מענטשן שטייט די וועלט. דאס איז דער געדאנק. דער געדאנק איז נאר אמאל, איי דאס גייט נישט, מען קען נישט זאגן קדושה. נו, מען קען נישט, גענדיגט. די שונא לאזט נישט, וואס קען מען טון? וואס קען מען טון? די שונא לאזט דאך נישט. וואס דער חתם סופר זאגט על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון. אויף אויף אונס דארפסטו זאגן על חטא? וואס דארפסטו זאגן על חטא אויף אונס? דער חטא דער חטא איז אז דער אונס איז געווארן א רצון. דארף עס נאך. קען דא ברוך השם נישט זאגן קיין תחנון. פארשטייט זיך רייד די אונס איז געווארן ביי דיר א רצון. זאגט ער ממילא איז טייטש דא אז דאס איז געווען דא די גדלות מען איז געשטאנען מען האט געוואלט זאגן קדושה די שונא לאזט נישט מען איז געשטאנען און די רגע וואס ער איז אוועק וקרא זה אל זה ואמר קדוש אויף דעם שטייט די וועלט אזוי ווי קדושת החיים א מענטש ער קען נישט אבער ער ראנגלט זיך ער וויל ער וויל די קדושה ער וויל די קדושה אויף דעם שטייט די וועלט. וויין וויין ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה דאס איז די געדאנק די די וויין ויחד לבבינו לאהבה וליראה שמך אויף דעם שטייט די וועלט אז ער וויל די קדושה ער לאזט זיך נישט לאמיר נישט מאריך זיין רבותי אבער ס'דא אזא מושג שבת קבלת התורה, יעדע איד עפעס מקבל, ס'איז דא א פשוטע פשט אין א תוספות רבותי, די גמרא זאגט אין עבודה זרה דף ג' אלע ווייסן, אז לעתיד לבוא, וועלן אומות העולם זאגן פארן רבונו של עולם, פארוואס גיבסטו שכר נאר פאר אידישע קינדער, זיי האבן מקיים געווען די תורה? ווער זאגט זיי האבן מקיים געווען? זיי האבן נישט מקיים געווען. וואס ענטפערט דער אייבישטער? זאגט די גמרא אין עבודה זרה דף ג', שמים וארץ יעידו די הימל און ערד זענען מעיד אויף וואס? אז זיי האבן מקיים געווען די תורה. זאגן זיי גלייך, שמים וארץ נוגעים בעדותם, זיי זענען נוגע בעדות, אזוי וועלן די אומות שרייען צום אייבישטן. פארוואס זענען זיי נוגע בעדות? ווייל שטייט דאך אם לא בריתי יומם ולילה,

וואס הייסט נוגעין בעדותן? פרעגט תוס' אבער די עצם זאך אז ס'איז דא א הימל און ס'איז דא א ערד, מוז דאך זיין אז אידן האבן מקבל געווען, אידן האבן מקיים געווען די תורה. ווייל אז נישט שטייט דאך נישט די הימל און ערד. וואס זאגן זיי נוגעין בעדותן? אבער די מציאות איז, ס'איז דאך דא א הימל און א ערד, אז ס'איז דא א הימל און א ערד, איז, מוז דאך זיין אז זיי האבן מקיים געווען די תורה, ווייל אז נישט ווערט דאך די וועלט אויס. זאגט תוס' ס'איז נישט ריכטיג, פארוואס? ווייל די הימל און די ערד שטייט אם מקבלים את תורתי, ווייל זיי האבן מקבל געווען די תורה, קען זיין זיי האבן נישט מקיים געווען, די הימל מיט ערד שטייען נאר ווייל זיי האבן מקבל געווען די תורה, ממילא, ממילא איז נישט קיין ראיה ווען עס שטייט הימל און ערד אז זיי האבן מקיים געווען די תורה, ווייל דאס איז נאר אויפן קבלה. שטעל דיך פאר, וואס שטייט דא אין תוס', א מענטש איז מקבל דאס וואס היינט שטייט הימל און ערד נישט ווייל זיי האבן מקיים געווען די תורה, א מענטש איז מקבל א קבלה אפילו ער איז עס נישט מקיים צום סוף, אבער א קבלה, א כח וואס עס האט א קבלה, שבת קבלת התורה, גיי ארבעט. ניין ווייל דער עולם האט דאך אזוי מורא צו נעמען קבלות, אה, כ'האב שוין גענומען, ס'איז נישט געווארן, זיי מקבל די תורה, גיב א קוק, האב נישט מורא אזויפיל, זיי מקבל. זעסט דאך, דאס איז דאך פשט אין תוס', אז די קבלה האט געהאלפן, די קבלה, בזכות די קבלה שטייט די וועלט אויף הימל און ערד. שהם קיימים זאגט תוס' ממה שקיבלו, כדאמר אם ישראל מקבלים, וועגן די קבלה שטייט עס. וועגן די קבלה. וואס הייסט א כח פון א קבלה? ס'איז נישט קיין ראיה אז זיי האבן מקיים געווען די תורה.

ריינע מחשבות. מהרש"א אויף ריינע מחשבות און פני יהושע אויף שמחה. ר' נטע פריינד פלעגט דערציילן אז איינער האט אים, עפעס א בחור האט זיך באקלאגט אז די מחשבות איז עפעס נישט, ער האט זיך געמוטשעט געפערליך, געפערליך, האט ער אים גענומען צום בעלזער רב, און בעלזער רב האט אים געזאגט, יא, אויף דעם האב איך א סגולה פון טאטן זכרונו לברכה, פון רבי יששכר דוב, א צוויי שטיקלעך מהרש"א א טאג. און דער בחור האט געזאגט פאר ר' נטע פריינד אז די סגולה האט מיר אויסגעפוצט דאס מח, די סגולה האט מיר אויסגעפוצט דאס מח. מיר רעדן וועגן סגולות, מיר ווילן דערציילן א מעשה מיט פני יהושע, מיר זענען אריינגעפארן אין סגולות, רבי יעקב מאיר שעכטער ברענגט אין ספר, ער שרייבט אז ס'איז בדוק ומנוסה. נאר מה וואס ער דארף זיין אין דעם טאג יעדן טאג דעם פרשה חומש מיט רשי אז גיט די בדיקה אויף שמחה אויך אויף שמחה אויף שמחה יא ער זאגט בדיקה ווען ער איז מסביר דארטן ער האט נישט אויפן פלאץ וואס איז ער נישט אויפן פלאץ? ווען ער לערנט היינט וואס ער האט געדארפט לערנען אין ישיבה, בסדר, וואלט ער געווען בשמחה, ער איז נישט אויפן פלאץ, די בחורים פארשטייען וואס איך רעד, נוגע להדרכה, ער איז נישט אויפן פלאץ, ווען ער לערנט די גמרא וואס ער האט היינט געדארפט לערנען, די פרשה חומש רשי האט ער היינט געדארפט לערנען, איז וואלט ער געווען בשמחה. בקיצור, ער שרייבט דארטן בדוק ומנוסה אז די פרשה חומש מיט רשי איז א סגולה אויף שמחה. אבער פון רבי ר' יששכר דוב בעלזער שטייט רבי ר' ישכר דוב בעלזער שטייט אז מעביר סדרה זיין יעדן טאג די פרשה חומש מיט רשי זונטאג פון ראשון ביז שני שני פון שני ביז שלישי רבי ישכר דוב בעלזער איז א סגולה בדוקה אויף וואס אין דעם טאג נישט עובר זיין קיין עבירות חמורות נישט עובר זיין אין דעם טאג עבירות חמורות און ער זאגט אויף זיך אויך ער פלעגט עס מאכן מיט רבינו תם'ס פון יעדן טאג רבי ישכר דוב בעלזער יעדן טאג מעביר סדרה זיין א פרשה חומש מיט רשי, זונטאג ביז שני, פון ראשון ביז שני, מאנטאג פון שני ביז שלישי, איז א סגולה נישט עובר זיין דעם טאג עבירות חמורות. איז די מעשה דא איז געווען מיט די פני יהושע א מורא'דיגע מעשה, די פני יהושע ברענגט עס אין הקדמה. א מורא'דיגע מעשה ווען א מענטש איז מקבל וואס הייסט מקבל א תורה מקבל אויף זיך עול תורה ער ברענגט דארטן ג' כסלו תקס"ג ער איז געזעצן אין לעמבערג אינדערהיים און האט עוסק געווען בתורה עם תלמידים מקשיבים פלוצלינג האט זיך צופלאקערט א שריפה ס'איז געווען פשוט פיל פעסער וואס איז געווען פול מיט אבק שריפה מיט חומר נפץ, עס האט געגעבן א שריפה, שרייבט ער נהרסו בתים גדולים מיט בצורות חומה, אלעס איז געווארן צעווארפן, עס איז געהארגעט געווארן דעמאלטס זעקס און דרײַסיק נפשות, די פני יהושע'ס רעבעצן איז אוועק, און זיין בת יחידה איז אוועק דעמאלטס, זיין רעבעצן און בת יחידה זענען אוועק.

זאגט ער ער האט געפילט אז דער בנין אויף אים, זאגט ער ער האט נישט געקענט רירן קיין שום אבר, און ער שרייבט דארטן דער פני יהושע אז ער האט פארשטאנען אז ער גייט אוועק יעצט פון די וועלט, און ער האט געפילט אז ער האט דארטן אלע ארבע מיתות בית דין, סקילה, געפאלן די גאנצע בנין אויף אים, שריפה, דארט איז געווען א שריפה און הרג מיט חנק, און ער איז דארט מתאר אז אז ער האט אינזין געהאט אז קורות ביתו שטייט דאך מעידין עליו ליום הדין, יד העדים תהיה בו בראשונה, איז ער האט געמאכט די, ער איז אזוי געלעגן דארטן אונטער די אלע זאכן,

זאגט ער אך דא א קושיא און המיתו רבים על ידי שדרכו מ'האט אפגעטרויטן אזוי מענטשן מיט נעבעך ווען זיי זענען געגאנגען ארויסשלעפן האט מען עמעץ געהארגעט מענטשן נעבעך מ'האט אפגעטרויטן על ידי און המיתו רבים על ידי שדרכו על אמרם צו עסן חנם סאן סוף דבר יעצט הער דעם לשון זיינע סוף דבר כבר יצאתי מכלל וודאי נפשות לידי ספק פריערט בין איך געווען וודאי איך גיי איך וועל זעהן אויב ס'ווערט א ספק עפ י מענטשן מ'דרייט זיך שוין אפשר האט מען אז אמרתי עודני בתוך הגל. ווען איך בין געווען נאך אונטער די, אונטער די, אונטער די אלע הריסות, האב איך אמרתי, ער האט געזאגט אין הארץ, ער האט מקבל געווען, אז אם יהיה אלוקים עמדי האט ער געהאט א קבלה אויף תורה, אויף תורה, און גלייך האט זיך געמאכט א שביל און ער איז ארויסגעגאנגען לעבעדיגערהייט. ער האט געזען ממש בחוש, ווען יעדער איינער מקבל, צו איינער איז מקבל א פרשה חומש מיט רשי, יעדן טאג איז ער מקבל, יעדער איינער מיט זיינע, צו איינער לערנט פני יהושע יעדן טאג, נפקא מינה.

נעשה לי ויצאתי בשלום בלי פגע, אז ידעתי נאמנה כי מהשם הוא הדבר ממש במקום שהיה מצוי. א מורא'דיגע מעשה, בני אישי. וויסן א כח פון א קבלה, יא, די קבלה איז פייער. דער חתם סופר זאגט יענע וואך ויאמר אם שמוע תשמע לקול השם אלקיך זאגט ער שמוע אויב דו'סט מקבל זיין זאגט די אייבערשטער צו תשמע לקול השם אלקיך וועסט קענען מקיים זיין. האסט דאך אזוי מורא מקבל צו זיין איך ווייס נישט איך קען נישט שטיין דערביי. זאג בלי נדר אבער בלי נדר. זאגט ער אם שמוע, אזוי זאגט דאך די חתם סופר, אם שמוע, נראה לי שהיא הבטחה. זאגט די חתם סופר, אם שמוע תקבל עליך לשמוע, אויב דו'סט מקבל זיין אויף זיך צו הערן, אז אני מבטיחך, זאגט דער אייבערשטער, כי תשמע לקול השם אלוקיך. כי יעזרך השם דער אייבערשטער וועט דיר העלפן, און והישר בעיניו תעשה, כי לא יאונה לצדיק כל און ורגלי חסידיו ישמור. זיי זיך נאר מקבל. זיי זיך מקבל. נעם זיך עפעס. א שאקל. ער דערציילט רבי חיים קנייבסקי. רבי חיים קנייבסקי דערציילט, ווען ער איז געווען אינג, איז ער צוגעגאנגען צו איינעם, בעטן ער זאל לערנען מיט אים חברותא. און יענער איז געווען זייער עמפינדליך צו פארקילעכץ. געווען רגיש, רגיש זייער צו פארקילעכץ, ער קען שנעל פארקילט ווערן, און ווען ער איז געווארן פארקילט איז ער געלעגן א חודש. האט ער געזאגט פאר רבי חיים קנייבסקי, וואס דארפסטו אזא חברותא וואס קען זיך אזוי שנעל פארקילן, ער איז אזוי עמפינדליך צו פארקילעכץ, און און ווען ער פארקילט קראנק א חודש, גיי נעם א געזונטע חברותא נארמאל. זאגט רבי חיים האט אים געזאגט, וואס ווייסטו, אפשר טאמער וועסט קובע זיין מיט מיר חברותא וועסטו קיינמאל זיך נישט פארקילן, וועסט זיך בזכות דעם קיינמאל נישט פארקילן. ער האט קובע געווען מיט אים א חברותא, ער האט געלערנט מיט אים יעדן טאג, זאגט רבי חיים קנייבסקי, לאנגע צייט, ער איז קיינמאל נישט פארקילט געווארן, אפילו ער איז געווען רגיש אויף דעם, ער איז קיינמאל נישט פארקילט געווארן, זאגט ער, ביז איין טאג וואס די חברותא איז נישט געקומען מסיבה וואס ער האט עס געהאלטן פאר סיבה מוצדקת, ער האט עס געהאלטן פאר סיבה מוצדקת, איז ער נישט געקומען צומארגנס איז ער פארקילט געווארן און זיך אפגעהאקט די חברותא. כל זמן א מענטש האלט א קבלה ווי דאס היט אויף אים זאגט ער. ווי דאס היט אויף אים פון אלע זייטן. נו. אייבישטער. די וועלט זאגט דאך ולא תעלה במעלות על מזבחי. ולא תעלה במעלות על מזבחי די וואך סוף פרשה. וואס הייסט ולא סלו במעלות? ווייל ווען גייסט ארויף א טרעפל פילט מען א עליה, פילט מען. דער אייבערשטער זאגט איך דארף נישט פילן אפילו קליינע טריטן. איך נעם אויכעט אן קליינע טריטן. א כבש פילט מען נישט די טריט. יעדע זאך נעם איך אן. דו מיינסט דו פילסט נישט, איך פיל יעדע זאך. יעדע זאך נעם איך אן. יעדע זאך. ווי זאגט די דרכי מוסר, זאגט ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לו. שטייט ביי מרים הנביאה. ווייל זי געשטאנען און געווארט אויף משה רבינו, ותתצב אחותו מרחוק בשכר זה, וואס איז געווען? והעם לא נסע עד האסף מרים, געדענק ווייל מרים הנביאה האט געווארט, וואס האט זי געווארט אזא גרויסע מעשה, ס'איז די גרעסטע נארמאלסטע זאך א שוועסטער ווארט אויף א ברודער, יא, נארמאלסטע זאך, מאכסט פון דעם אזא גרויסע געשעפט? זאגט ער יא יא, ס'איז טאקע א קליינע מעשה, אבער דו ווייסט, זיי דיך מתבונן, ווייסט וואס איז ארויסגעקומען פון דעם? ווען מרים איז נישטא דארטן, איז בתיה בת פרעה געקומען, משה רבינו האט דאך נישט געוואלט עסן פון א גויטע. ווען מרים איז נישטא און זי ברענגט נישט יוכבד, וואלט משה רבינו אויסגעגאנגען פון הונגער. ער וואלט אויסגעגאנגען פון הונגער וואלט כלל ישראל נישט ארויס פון מצרים, וואלט זיך געענדיגט כלל ישראל. אזוי קוקט עס אויס א קליינע מעשה, מיינסט א קליינע זאך, ס'איז נישטא קיין קליינע זאכן, פון יעדע קליינע זאך גיב א קוק וואס א גרויסע זאך ס'איז ארויס. פון דעם קליינע זאך פון דעם איז ארויס און געראטעוועט געווארן משה רבינו, ס'איז נישטא קיין אזא זאך א קליינע זאך. מענטש טראכט וואס זאל איך דא אריינקומען יעצט, דא אריינקומען יעצט, וואס, א קלייניקייט, נישטא קיין קלייניקייט. אמאל איז ארויסגעגאנגען מיט א גוטע קבלה, איז ארויסגעגאנגען, נישטא קיין קלייניקייט. נישטא קיין קלייניקייט. גיב א קוק ווי מרים הנביאה איז. זעסט א קלייניקייט, א שוועסטער געווארט אויף א ברודער, א קלייניקייט. ווען נישט דעם איז נישטא קיין משה רבינו. ווייל בתיה בת פרעה האט אים געוואלט געבן צו עסן, ס'איז נישטא קיין, קיינער האט נישט געוואלט עסן פון קיין מצריות. ווען זי קומט נישט ברענגט נישט יוכבד, נישטא קיין משה רבינו, נישטא קיין כלל ישראל, נישט ארויסגעגאנגען פון מצרים. נישטא קיין קלייניקייט. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ווי טייטשט ר' ברוך שמעון שניאורסאן די גמרא זאגט אין בבא בתרא ח, כחול ירבון און די גמרא איז מדמה מעשיהם של צדיקים צו חול הים. די וואס האט מעשיהם של צדיקים מיט חול הים? די די גלי הים איז ידוע ס'איז מורא'דיג שטארק די גמרא שטייט אין מדרש א יעדע גל גייט ארויס ער וויל פארשווענקען די וועלט ער קען פארשווענקען די וועלט א גל קען פארשווענקען די וועלט משוגענע כוחות. א גארגער זאמד, א זאמד האט עפעס כוחות? גארנישט. א זאמד האט עפעס כוחות? גארנישט. אבער וויבאלד די זאמד איז צוזאמען אזויפיל, איז זאגט די גמרא אז דאס שטעלט אפ דעם ים, די ים קען נישט פארשווענקען די וועלט וועגן די וועגן די ים, וועגן די זאמד, די חול הים. א גרגיר זאמד איז גארנישט, אבער אסאך צוזאמען. איז אזוי שטארק, ווייטער דערפאר זאגט די גמרא מעשיהם של צדיקים כחול ירבון הייסט פונקט ווי זאמד פון ים, ווייל אפילו יעדע מעשה איז קליין אבער אסאך מעשים צוזאמען, א צדיק ווערט נישט דווקא פון איין גרויסע מעשה פון אסאך פאר קליינע זאכן פון דעם ווערט ער אויך טאקע אפט מאל א גרויסע צדיק. יא, לאמיר מסיים זיין מיט א ווארט פון תולדות די וואך. ער זאגט עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים כי בדבר אשר זדו עליהם ברענגט די תולדות אזוי אז שטייט אין אלשיך הקדוש אויפן פסוק אין תהילים ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו פרעגט דאך די גמרא שוין אז חסד מיט כמעשהו איז דאך א סתירה אך און וויי אויב ס'איז כמעשהו ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו כמעשהו איז חסד זאגט דער אלשיך הקדוש יא ס'איז א חסד אויף וואס? ווען דער רבוש"ע באצאלט א עונש פאר א מענטשן צאלט ער אים כמעשהו מידה כנגד מידה, דאס איז א חסד, פארוואס? ווייל שטענדיג ווייסט דער מענטש איך דארף תשובה טון, אבער איך ווייס דאך נישט אויף וואס געוואלד, אויף וואס דארף איך תשובה טון? אבער אז דער אייבערשטער באצאלט מידה כנגד מידה, ווייס איך יעצט גענוי פונקטליך אויף וואס איך דארף תשובה טון, איינער האט מיך געטשעפעט, וועמען ווער זיך מתבונן, וועמען האב איך געמאכט אזא שטיקל? יעדע זאך אז ס'איז כמעשהו ווייס איך פונקטליך אויף וואס איך דארף תשובה טון ולך השם חסד, וואס איז די חסד? כי אתה תשלם לאיש ווען די אייבישטער באצאלט פאר א מענטשן אן עונש איז עס כמעשהו ממילא א חסד, טייטש די תולדות ברענגט עס די וואך, טייטשט עס אזוי די טייטש עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלקים, אין יעדן מידת הדין. אלוקים איז דאך דין, השם איז רחמים, אין יעדן מידת הדין איז אויך דא רחמים, וואס? כי בדבר אשר זדו עליהם, כי בדבר אשר זדו עליהם איז דאך מידה כנגד מידה, בקדירה אשר בישלו בה נתבשלו, זאגט דאך רשי, ווייל זיי האבן אריינגעווארפן אידן אין ים, דערפאר האט מען זיי אריינגעווארפן אין ים, איז דער מידה כנגד מידה, דאס איז די. רחמים פון דעם דין. אזוי טייטשט דער ווילנער גאון אין די גמרא, אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, וואס זאגט די גמרא? יתלה בביטול תורה, פרעגן דאך אלע די קשיא, אויב ער האט ביטול תורה פארוואס לא מצא? פארוואס דען לא מצא? זאגט דער ווילנער גאון ווייל יפשפש במעשיו, נישט אלע מעשים, מעשיו הייסט אין מידה כנגד מידה. פשפש ולא מצא איז טייטש ער ווייסט ער האט נאך עבירות אבער ס'איז נישט די מעשיו ס'איז נישט קיין מידה כנגד מידה. איסלער בביטול תורה? ווייל פונקט ווי שכר תלמוד תורה כנגד כולם איז ביטול תורה קען שוין זיין קעגן אלעס. ביטול תורה מוז נישט זיין מידה כנגד מידה. ווייל ביטול אויב ס'איז נישטא די מידה כנגד מידה איסלער בביטול תורה. אבער למעשה מיט א גוטע זאך ענדיגן און פארקערט שכר תלמוד תורה כנגד כולם די וואך קבלת התורה מתן תורה נתרפאו כולם יעדער איינער מיט זיינע קליינע קבלות וואס ער האט. קבלת התורה, אריינגיין מיטן ברען, מתן תורה נתרפאו כולם, די אלע שפע פון מתן תורה לנו ולכל ישראל.